אר יו פילינג לאקי? נאו פארטשעס נעסעסערי, וואויד ווער פראהיביטעד ביי לאו, אייטין פלאס, טערמס ענד קאנדישאנס אפליי, סי וועבסייט פאר דיטעילס. ואלה שמות בני ישראל. בעל הטורים ברענגט א באקאנטע ראשי תיבות, אלע ווייסן, בעל הטורים, ואלה שמות בני ישראל ראשי תיבות ואלה ראשי תיבות ואדם אשר לומד הסדר שמות ראשי תיבות שנים מקרא ואחד תרגום בני בקול נעים ישיר, ישראל ראשי תיבות יחיה שנים רבות ארוכים לעולם. באקאנטע בעל הטורים. ואלה שמות בני ישראל ואדם אשר לומד הסדר ואלה שמות שנים מקרא ואחד תרגום, בני בקול נעים ישיר, ישראל יחיה שנים רבות ארוכים לעולם. מ'האט א גמרא אין ברכות דף ח' שוין, די גמרא זאגט כל המשלים פרש פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו. זאגט נאך דער חזון איש האט געזאגט אמאל איינער וואס איז נישט מעביר סדרה איז א קליינער אפיקורס'ל, פארוואס? ווייל אז ס'זאל זיין עפעס א באבא אין אוסטראליע וואס זאגט צו אריכות ימים און זאלסט וויסן אז זיינע ברכות ווערט מקויים וואלסטו גענומען א פליגער און וואלסט געפלויגן צו אים הא? ער זאגט צו אריכות ימים?

בין איך ביי א נייע. יא, ביי די שבת קודש ליכט, די הלכה איז אז מען דארף פארלעשן די ליכט איידער מען צינדט עס אן. מען פארלעשט די ליכטלעך, פארוואס? ווייל אנצינדן ליכטלעך איז נישט קיין חכמה, א פארלאשענע ליכט אנצינדן, דאס איז די חכמה. אפילו עס האט זיך פארלאשן, נעם זיך יעצט אנצינדן, פון יעצט. ואדם אשר לומד הסדרה שנים מקרא ואחד תרגום, יחיה שנים רבות ארוכים לעולם. לאמיר יעצט זעהן אויף ער דערציילט איינער ס'איז געווען אין גאלדערס גרין אין לונדון איז געווען דארט צוויי אזייגער ביינאכט האט דארט האט עס געקלינגען צו איינעם די טעלעפאן די טעלעפאן האט געקלינגען געקלינגען צוויי ביינאכט גייט צו צום טעלעפאן האט אים אויפגעוועקט צוויי ביינאכט ווער רעדט פון פאליציי פאליציי צוויי אזייגער ביינאכט פרעגט ער וואס וויל מען

האט מען געפרעגט ווי וואוינסטו, דו וואוינסט אין רחוב בדרייף? אין די גאס בדרייף? דארטן אין גאלדערס גרין? זאגט ער יא. אין דעם נומער? יא. אין דעם שטאק? יא. נו, דער דרייווער איז אונטן, ער ווארט אויף דיר, דו ביסט דאס. זאגט ער, ס'איז נישט איך, איך בין נישט געפארן מיט קיין טעקסי, איך שלאף שוין לאנגע שעה'ן. און זיי שפארן זיך, ער זאגט ער איז געשלאפן, די פאליציי זאגט ער איז געפארן, ער זאגט נישט. א א וויכוח, בקיצור ביז מ'איז געוואר געווארן אז ס'איז דא רחוב בדרייף איז דא אין א אנדערע געגענט אין לונדון אויך, אין א אנדערע געגענט איז אויך די זעלבע גאס בדרייף און דארטן ווארט די טעקסי, ס'איז בכלל נישט ביי אים, ס'איז נישט ביי אים, ס'איז א אנדערע פלאץ. זאגט דער איד, זאגט דער איד, וואס וואלט יעדער איינער געטון נאך אזא מעשה, הא? א טעלעפאן אזוי פון פאליציי צוויי אזייגער ביינאכט, אזא טעות, וואס וואלט יעדער איינער געמאכט? דער רבי האט דעם טעלעפאן זיך אויסגעדרייט אויף די אנדערע זייט שלאפן, אה? וכו'. דער רבי, איך האב געזאגט נישט אזוי. ער זאגט, ער האט געזאגט אין שטוב אז דאס איז נישט די פאליציי, עס קומט אזא טעלעפאן צוויי אזייגער ביינאכט איז דאס דער אייבישטער. ס'איז נישטא קיין שום זאך איז נישט דער און נישט יענער, ס'איז נישט פאליציי און נישט דער און נישט יענער, יעדע זאך איז דאך דער אייבישטער אליין. איך האב געזאגט, דער אייבישטער קלינגט אריין, דער אייבישטער וועקט אויף, דארף מען אראפגיין פון בעט. ער איז אראפגעגאנגען, ער מיט זיין רעבעצן, און צוויי אזייגער איז געווארן צוויי האלב דריי גיין אראפ נו וואס קען מען טון און איך האב געזאגט זאגן תהילים זאגן זיך זאגן תהילים אזוי עד אור הבוקר אין דער פרי זאגט ער קלינגט אים אן זיין זון זיין זון קלינגט אים אן אין דער פרי טאטע מזל טוב גיב מיר מזל טוב איך האב געהאט א אינגל און ער זאגט און ער זאגט פארן טאטן אז ער איז אריינגעגאנגען צוויי אזייגער ביינאכט אין שפיטאל און ס'איז געווארן און ס'איז געווען דארטן גרויסע סיבוכים גלייך ווען עס האט זיך אנגעהויבן די לידה איז געווען שווערע סיבוכים, וואס מען האט געדארפט רחמים מרובים, נאר איך האב דיר נישט געוואלט אויפוועקן טאטע, איך האב דיר נישט געוואלט אויפוועקן, זאגט אים דער טאטע, איינער האט מיר אויפגעוועקט, פרעגט ער ווער, דער אייבערשטער, און איך האב געזאגט תהילים, פארשטייט וואס דא טוט זיך, פארשטייט א מעשה, איינער האט מיר אויפגעוועקט, אז מען פארשטייט ס'איז נישט די פאליציי, נישט יענער, ס'אלץ דער אייבערשטער, האט ער געטייטשט אז דאס איז די טייטש דא אין בעל הטורים. ואדם אשר לומד א מקרא הפרשה, ואדם אשר לומד הסדר שניים מקרא ואחד תרגום, ס'איז דא ביי יעדן סדר, ביי יעדן איינעם איז דא שניים מקרא, איז דא אמאל א מקרה לטובה, געשמאקע זאכן, איז דא מקרה פאליציי צוויי אזייגער ביי נאכט, ס'איז דא פארשידענע סארטן מקרה, ס'איז דא צוויי סארטן מקרה, ס'איז דא א מקרה לטובה און ס'איז דא מקרה פארקערט. אבער ואחד תרגום, טאמער דו ווייסט פארטייטשן אז אלץ האט איין תרגום, עס מיינט נאר דיין טובה. ואחד תרגום איז אלץ נאר די אייבישטער, ס'איז אחד יחיד ומיוחד, און אלץ מיינט נאר דיין טובה. ביי שניים מקרא, צו די מקרה איז לטובה צו די מקרה איז פארקערט. ואחד תרגום ביסטו מתרגם אלץ מיט איין איין תרגום וואס ס'אלץ מיינט דיין טובה און נאר דיין טובה. אז דו פארטייטשסט אזוי, איז דעמאלטס יחיה ישראל ראשי תיבות יחיה שנים רבות ארוכות לעולם. אזא איינער יחיה שנים רבות ארוכות לעולם. אז זיי פארשטייען יעדע זאך. נישט דער, נישט דער, ס'איז אלץ אלץ נאר דער באשעפער אליינט, און דער באשעפער, און דער באשעפער מיינט נאר דיין טובה. אזוי אין יעדן מצב, ס'שטייט די וואכעדיגע סדרה, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים, איז אין מחשבת נחום ברענגט ער א רש י זאגט אין פרשת לך לך, שטייט ויוצא אותו החוצה, די באשעפער האט ארויסגענומען אברהם אבינו ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים, וואס זאגט רש י הקדוש, הוציאו מחללו של עולם והגביהו למעלה מן הכוכבים, ווייל רש י זאגט דארטן, זה לשון הבטה מלמעלה למטה, רש י זאגט אז וואו ס'שטייט הבטה, די ווארט הבטה מיינט מלמעלה למטה, און וואס טייטש מלמעלה למטה? דער אייבישטער זאגט פאר אברהם אבינו הבט נא השמימה וואס איז די טייטש? דער רבונו של עולם האט אים ארויסגענומען פון חללו של עולם און האט אים אויפגעהויבן למעלה מן הכוכבים, העכער די כוכבים, און ממילא איז דאס געווען הבטה מלמעלה למטה. פרעגט ער, נו ווי וועסטו טייטשן די וואך ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלקים, קענסטו טייטשן אויך אז הבטה מיינט מלמעלה למטה? רשי זאגט א יעדע הבטה מיינט מלמעלה למטה, וויאזוי קענסטו זאגן כי ירא מהביט אל האלקים הביט מיינט מלמעלה למטה? זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, ברענגט ער אזוי אז ער דער רבונו של עולם דער רבונו של עולם איז נתגלה געווארן כי ירא מהביט אל האלוקים דאס איז געווען וואס איז געווען בתוך הסנה דאס איז געווען בתוך הסנה זאגט ער משה רבינו איז געווען גבוה עשר אמות און דער רבונו של עולם האט באוויזן פאר משה רבינו אידן זענען יעצט אין א צער בין איך מיט זיי אין די סנה איז כביכול מלמעלה למטה משה רבינו איז דאך געווען הויעך עשר אמות דער באשעפער האט באוויזן אז אני אשכון את דכא, ווען אידן זענען אין א צרה בין איך דא אין סנה, ממילא כי ירא מהביט אל האלקים, ס'איז כביכול מלמעלה למטה ביי משה רבינו געווען, ווייל כביכול זאגט עמו אנכי בצרה, ווייל די לשון אין מדרש א לשון נורא, דא אין די סנה, די מדרש זאגט די וואך, זאגט די מדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה ווען ער איז נתגלה געווארן מתוך הסנה, זאגט ער אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אי אתה מרגיש שאני שרוי בצער כשם שישראל שרויים בצער? דו פילסט נישט איך בין דא בצער כשם שישראל שרויים בצער? הווי יודע, ממקום שאני מדבר עמך מתוך הקוצים, קוצים שטעכט, כביכול אני שותף בצערם. דאס איז א מדרש רבה אין ג ה, אין מדרש תנחומא אות י ד זאגט דער מדרש, ולמה מתוך הסנה, ולא מתוך אילן גדול, ולא מתוך תמרה, פארוואס מתוך הסנה?

אין אלע עניינים, צי ס'איז טאקע אין דאס וואס מען אין די אמונה, א קלארן ליכטיגן אמונה פון א אידן אז אין יעדן מצב איז דער באשעפער מיט דיר, די אמרי חיים, און דער אמרי חיים האט געזאגט אז הבה נתחכמה לו פן ירבה, און רשי זאגט וכאשר יענו אותו כן ירבה, זאגט רשי רוח הקודש אומרת כן, הם אומרים, אתם אומרים פן ירבה, ואני אומר כן ירבה. זאגט ער פרעה דער יצר, פן ירבה וויל מרבה זיין די פן, אביסל די ספיקות אין אמונה, די מענטש זאל זיך נישט קענען מחזק זיין, ס'איז אלץ אין באשעפער, פן ירבה ער וויל מרבה זיין די פן די ספיקות, אבער רוח הקודש אומרת כן ירבה זיי מרבה דעם כן זיי מרבה, שריי ארויס נאר איין אייבישטער, מאך זיך עס קלאר, מאך זיך עס קלאר, לאז זיך נישט קיין דילמא, ווען ווען האט עס געזאגט דער אמרי חיים, און אז ער זאגט דעם ווארט איז אריינגעקומען עס איז געווען תש ו, און נאכן קריג איז דאס געווען נאכן מלחמה ער איז אריינגעגאנגען אין גרויסווארדיין אין ישיבה הערט ער ווי בחורים רעדן האט ער געפרעגט וואס רעדט מען דא האט מען געזאגט מען האט גערעדט וועגן די מלחמה וועגן די ביטערע אוישוויץ וואס זענען אריבער זיי האבן גערעדט וואס עס דארף זיך נישט מסביר זיין יא האט דער אמרי חיים ז"ל דעמאלטס געזאגט אז די גמרא זאגט אין כמה מקומות אין שבת קכ"א און אסאך פלעצער זאגט די גמרא מאן נימא לן דמתרצתא היא דילמא משבשתא היא די גמרא זאגט אויף א ברייתא ווער זאגט דאס אין דילמא האט דער אמרי חיים געזאגט, מאן איז ראשי תיבות קייל מלך נאמן, אז דער מענטש לעבט מיט א קלארע אמונה, מאן איז נימא מתרצתא, איז אלץ ביי אים פארענטפערט, ער איז א ישוב'דיגער, פרייליך, אלץ איז מתרצתא, אלץ איז מתורץ. דילמא, ער האט ספיקות אין דעם, ער איז נאכנישט קלאר, ער האט נאך ספק, דעמאלטס משבשתא, לעבט ער בשיבוש. דאס האט ער געזאגט פאר חברה וואס האבן איבערגעלעבט דעם קריג, בחורים וואס האבן איבערגעלעבט דעם קריג, אז מאן, ווען דו לעבסט קלאר מיטן קייל מלך נאמן נימא דמתרצתא היא, דעמאלט זאגסטו דיר אלץ תירוצים דעמאלט ביסטו בשמחה, דעמאלט ביסטו פרייליך. דילמא דרייט זיך ארום מיט ספיקות אהין און ספיקות אהער, ער, ער, ער, ער גלייבט אבער, אבער, אה? אבער, ווי איז דארטן געווען איינער, איינער אמאל אריינגעגאנגען אין דמיונות אז יענער בארעדט אים.

קומט שפעטער זאגט ער, אבער יעצט יענער האט גערעדט זאגט ער ס'איז א חלום, האט ער אים געשריגן א חלום אהין א חלום אהער, אבער פארוואס רעדט ער? אבער פארוואס רעדט ער? אזוי דרייען זיך ארום, מ'זאגט כן ירבה יא אמונה אמונה אמונה, אבער דא רייסט ער זיך מיט דעם און רייסט זיך מיט דעם, אז דו ווייסט אז דער אייבערשטער וואס האקסט אין קאפ אריין? ער האט געוויסט די פאליציי איז נישט צו דארטן צוויי אזייגער ביינאכט איז געווען טעלעפאן פונעם אייבערשטן, און וואס רייסט אין קאפ אהין? ס'איז כן ירבה, מרבה זיין דעם כן, מרבה זיין עס אריינלייגן טיף אין א לשון אין חובות הלבבות אין שער יחוד המעשה פרק ה זאגט ער מן החזק שבשליחיו פון וועמען פונעם יצר הרע פון איינע פון די שטערקסטע שליחים פון יצר הרע וואס איז לספק עליך על אמיתתך אריינברענגען ספיקות אין דעם וואס דו ווייסט אין דעם אין לספק עליך מאכן ספיקות על אמיתתך און לשבש מה שנתברר לך משבש זיין וואס דו ווייסט אז אני מאמין, משבש זיין מה שנתברר לך, און לערבב את נפשך דיר צומישן דעם קאפ במחשבות כזבים וטענות שקרים, ויספק עליך אריינלייגן ספיקות במה שנתברר לך מאמונתך ודתך. ווייל א מענטש וואס איז אים קלאר די אמונה איז ער נישט צעבראכן, איז ער נישט צעבראכן, און במילא לייגט ער אריין אזוי די פן ירבה זאגט דער אמרי חיים, מרבה זיין דעם פן ווייל ער וויל דיך צעברעכן, פשוט, דאס איז די גאנצע. און ממילא איז פאר דערפאר ווען ס'איז כן ירבה מרבה זיין דעם כן ווי עס איז דא אין סידור הארי איך פארשטיי נישט אין די זאכן איך פארשטיי נישט אין די זאכן אבער דא אין סידור הארי שטייט ויברך דוד את השם ראשי תיבות ודאי והוא שם קדוש ס'איז א שם קדוש ודאי הוודאי שמו כן תהלתו. ס'איז די וודאי, די זיכערקייט אז נאר איין באשעפער און ס'איז נאר מיין טובה, די וואך האט תרגום, די וודאי. און אזוי ברענגט דער חיד"א, דרשתי את ה' וענני, אויך ראשי תיבות וודאי. זאגט ער, וואס איז טייטש אריינלייגן מיט א וודאות דעם געשעפט? מיט א וודאות, אן קיין מעשות, אן קיין שאלות, זאל נישט זיין קיין פן ירבה. ווי איז איינער אריינגעקומען צום יסוד העבודה און האט אים געזאגט אז ער האט קשיות. ער האט קשיות. אויפן הימל, האט ער אפשר דו ביסט נישט דער ערשטער, שוין געווען כבר קדמך פרעה, יעדע קשיא א מכה, די וואך האט ער געפרעגט די ערשטע קשיא די וואך, מי השם אשר אשמע בקולו, יעדע קשיא א מכה, כ'וויל נישט ממשיך זיין וואס שטייט דארט, ער שטייט ארום און ארום, און פארשטייט אן קיין קשיא איז נאר כן ירבה קאפ אין וואנט און אמונה. מוז איך מיר עפעס איינער אריינגעגאנגען צום אמרי אמת האט אים געפרעגט אמאל אויף א אינפארמעישן אויף א בחור אויף שידוכים אינפארמאציע זאגט דער אמרי אמת דער בחור איז דאך א פיקח, ער איז דאך א פיקח, און ער האט נישט געוויסט וואס איז וואס האט ער געמיינט, ס'איז א מעלה צו א חיסרון, ער האט נישט געקענט פרעגן, אמרי אמת פרעגן אים, נישט געווען, איז ער ארויסגעגאנגען אינדרויסן האט געפרעגט ר' משה בצלאל א ברודער פון אמרי אמת, אז זאגט דער רבי האט מיר געזאגט א פיקח, כ'ווייס נישט וואס ער האט געמיינט א פיקח, האט ער געזאגט א פיקח ביים רבין, די וואכעדיגע סדרה, די וואכעדיגע סדרה ווי די אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו מי שם פה לאדם, או מי ישום אלם, או חרש, או פיקח, או עיוור, וואס איז צווישן די בעלי מומין דער פיקח? מיינט אן אויבער חכם, א אויבער חכם, ער פארשטייט נישט כן ירבה נאר כן דא איין הוודאי שמו, ער איז א פיקח, אויבער חכם איז צווישן די בעלי מומין לא עלינו. מיר פארשטייען קלאר, אבער מען פארשטייט נישט. מיר ברענגט דעם משנה צורך שוין אמאל, וואס שטייט אין חמש ידות, א ספר פון א פאר הונדערט יאר צוריק, אז דער רמבן, פארשטיין אז דו פארשטייסט סייווי נישט אין אין לעבן רמבן א קיינער האט נישט קיין השגות וואס הייסט רמבן ראשונים כמלאכים ווער קען האבן השגות דער רמבן האט געהאט א תלמיד וואס איז אוועק אינגערהייט ער איז געווען א בן עליה דער רמבן איז אריין געגאנגען אין חדר טהרה און האט גענומען א בלאט מיט א פענע און האט געשריבן אויפן בלאט אז ווען דו גייסט ארויף אויבן אין הימל איז דא אויבן א הויכע היכל וואס הייסט כסאות למשפט איך וויל אז זאלסט צוגיין און מברר זיין וואס איז דא דא פארוואס האט מען פונקטליך דיר גענומען אזוי אינגערהייט וואס האט מען פונקטליך דיר גענומען אזא בן עלי' אנגענומען אינגערהייט? ער האט געשריבן דארטן נאך זאכן. איך וויל ס'זאל מיר קומען א תשובה דארטן פונעם היכל פון כסאות למשפט. דער רמבן האט גע'חתמ'עט זיין נאמען, שם קדשו די הייליגע רמבן. דער רמבן האט באפוילן חברה קדישא זאלן אים פארקאטשען דעם צעטל אין די הענט אונטער די תכריכים און אזוי אים באערדיגן. באערדיגן מיטן צעטל אין די הענט. מען האט אים באערדיגט, שרייבט ער דארטן, ביינאכט איז דער תלמיד געקומען צום רמבן בהקיץ בחלון. נישט בחלום, בחלון, אויפן פענסטער האט ער זיך אוועק געשטעלט, און האט אים געזאגט, אדוני מורי מאורי ורבי, ווי דעם צעטעלע וואס דו האסט מיר אריין געלייגט מיט דיין הייליגע חתימה, האבן זיך אלע געריקט אויבן, רמבן'ס חתימה, אלע אלע האבן זיך געריקט אויבן, די אלע מלאכים, און אלע רייכע, ער שטעלט אים דארטן פאר די ריחות פון גן עדן, אלע האבן זיך געריקט, איך בין אנגעקומען ביז איך בין שוין אין היכל כסאות למשפט, איך בין שוין דארטן, אבער האט ער אים געזאגט, איך האב איין פראבלעם.

וואס טוט זיך דא? זאגט ער, ותתצב, זי האט זיך אוועקגעשטעלט מרחוק ווען זי זעט ווייט, זי זעט נישט דעם אייבערשטן. האט זיך אוועקגעשטעלט שטארק מיטן אמונה, שטארק. דאס איז בארה של מרים וואס איז די סגולה אויף אלע רפואות, די באר האמונה. די באר האמונה ותתצב אחותו מרחוק. זיך אוועקגעשטעלט מיט א שטארקייט ותתצב, ווען? ווען ס'איז געווען מרחוק. דאס איז די בארה של מרים. אז דו פארשטייסט נישט אלעס. נישט יעדער דער שב שמעתתא ברענגט אין הקדמה, אין סוף אין סוף הקדמה פון שמעתתא, בעל קצות החושן, ברענגט ער דארטן אויפן פסוק אין תהילים ע"ז אין דער פסוק השכח חנות אל אם קפץ באף רחמיו סלה, זאגט ער זאגט ער א מורא'דיגע לשון, אפשר פארליינען דעם לשון.

ויטמין בתוך הנראה כאף את רחמיו סלה, אם קפץ באף ער האט באהאלטן אין דעם אף האט ער באהאלטן דעם רחמיו, אם קפץ באף רחמיו סלה ער האט באהאלטן אין דעם אף את רחמיו סלה, אבער למעשה איז אלץ רחמים וחסדים, השכח חנות אל. און אזוי אזוי די מדרש זאגט די וואך. די מדרש איז גע'ערט א מדרש די וואך וואס איז געווען וואס איז דא פארגעגאנגען מיט דעם יתרו שטייט ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה אלע געדענקען דעם פסוק ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן וואס איז געווען וואס שטייט אין פסוק ויבואו הרועים ויגרשום די פאסטוכער זענען געקומען שנעל פארטריבן פארטריבן די בנות יתרו הערט הערט וואס דא שטייט אין מדרש פארשטיין וואס דאס הייסט א מענטש גייט שווער אין אין זאגט דער מדרש אזוי, אמרו רבותינו, דא די וואך מדרש א' ל' ב', אמרו רבותינו, יתרו כומר לעבודת כוכבים היה, געווען דארט די גרעסטע, דער כומר, אבער וראה שאין בה ממש, אז אין אזא געטשקעלע, איז גאר נישט מיט גאר נישט, וראה שאין בה ממש והרהר לעשות תשובה, עד שלא בא משה, נאך פאר משה רבינו געקומען האט ער מהרהר, ער וויל תשובה טון. און ממילא וואס האט ער געטון? וקרא לבני העיר אזוי זאגט דער מדרש, ער האט צוזאמען גענומען די שטאט דארט אין מדין, ואמר להם עד עכשיו הייתי משמש אתכם, מעתה פון יעצט זקן אני, כ'בין געווארן אלט, בחרו לכם כומר אחר, וויילט'ס אייך אויס א צווייטן כומר. עמדו, נאך זאכן דא אין מדרש, נאר לאמיר גיין גלייך, עמדו ונידוהו, מ'האט אים גלייך מנדה געווען, וואס דו ווילסט אבער? עמדו ונידוהו, שלא יזדקק לו אדם, קיינער זאל נישט רעדן צו אים, ולא יעשה לו מלאכה, קיינער זאל נישט מאכן קיין שום מלאכה, שלא ירעה את צאנו, מ'זאל נישט פאשן זיינע שאף. דאס אלץ מדרש, וביקש מן הרועים לרעות לו את צאנו, יתרו האט געגאנגען בעטן פון די רועים זאלן פאשן די שאף ולא קיבלו, ניין בשום פנים ואופן. לפיכך הוציא בנותיו, האט ער ארויסגעשיקט די טעכטער, ותבאנה ותדלנה,

לכאורה ער האט דאך מהרהר בתשובה געווען, עוזב את כל הכבוד הזה ער איז געווען כהן מדין כומר לעבודה זרה, ער לאזט אלסדינג ווייל ער מהרהר בתשובה, יא? איז דאס זו תורה וזו שכר, דאס האט זיך אים געקומען דער שכר, אז מען האט אים אזוי מנדה געווען, מען האט נישט געלאזט די רועים האבן מגרש געווען אפילו זיינע בנות פון צו גיין, דאס קומט זיך אים? זאגט ער ווען ס'וואלט געפעלט איינע פון די זאכן דא וואלט ער נישט זוכה געווען צו א איידעם ווי משה רבינו. נאר ווייל מ'האט אים מנדה געווען, און די בנות אליין האבן די רועים אויך פארטריבן, ממילא האט משה רבינו געגאנגען העלפן, ממילא האט יתרו געבעט איה האיש קראן לו ויאכל לחם, און אזוי איז ער געווארן זוכה געווען צו א איידעם ווי משה רבינו. ווען ס'וואלט אים געפעלט איין סעיף פון די שווערעקייטן וואלט ער געהאט א איידעם ווי משה רבינו? ניין, זוכה זיין צו משה רבינו איידעם. וכו', איז פארשטייט זיך די אלע שוועריקייטן וואס איז נאר געווען א הכנה צו דיין ישועה, די אלע שוועריקייטן איז געווען א הכנה צו דיין ישועה, ווען עס וואלט געפעלט איין סעיף ווען עס איז שוין געווען מטה מטה מטה, נישט נאר מען לאזט וויל אים נישט פאשען, ער שיקט די טעכטער און די רועים פארטרייבן זיי, איך בין געווען ברומו של עולם און זיי פארטרייבן נאך מיינע טעכטער, איך בין געווען ברומו של עולם. ווען ס'וואלט געפעלט די די קליינע פרטים אויף וועלכע וואס האט אים אזוי משפיל געווען וואלט ער נישט זוכה געווען צו א איידעם משה רבינו. נאר ווייל די רועים האבן אויך פארטריבן זיינע טעכטער האט משה רבינו געגאנגען העלפן, האט ער געפרעגט שפעטער איה האיש קראן לו ויאכל לחם און אזוי איז ער זוכה געווען צו א איידעם פון משה רבינו. רבינו בחיי זאגט די וואך א מאמר נורא, ער זאגט משה רבינו איז געבוירן געווארן ז' אדר, ווען האט מען אים אריינגעלייגט אין יאור ווען. ו' סיוון, הערט א לשון פון רבינו בחיי, ער זאגט ויגיד לך הכתוב, ו' סיוון האט מען אים אריינגעלייגט אין יאור, דריי חדשים, פארשטייט זיך ותצפנהו שלושה ירחים, געבוירן ז' אדר, דאך איז די עבודה רעה חזל זאגן יא, ותצפנהו שלושה ירחים דעמאלטס האבן זיי געזוכט, ותצפנהו שלושה ירחים פון ז' אדר ביז ו' סיוון, ו' סיוון האט מען אריינגעלייגט אין יאור, האט מען אריינגעלייגט אין יאור, אין ו' סיוון וועט ער ארויפגיין ארויסגיין מקבל זיין די תורה מסיני. זאגט דער עה רבינו בחיי ויגיד לך הכתוב שביום שנצטער ביאור, אין דעם שווערן טאג, ס'זעט דאך אויס ווי די שווארצע טאג מען ווארפט אים אריין אין יאור, בו שביום נצטער ביאור בו נתעלה בשמים וקיבל תורה מסיני, אין דעם טאג. וזה שאומר דוד המלך עליו השלום ביום קראתי ותענני תרהיבני בנפשי עוז. דאס הייסט ס'זעהט אים אויס די שווארצסטע טאג אין דעם טאג איז געווען די גרעסטע משה קיבל תורה מסיני ווער האט השגה וואס משה רבינו איז איז געווארן טאקע פון די יאור יעדער איינער מיט זיינע שוועריקייטן די תורה ללמדנו בא קאצקער רבי האט געזאגט אז די פרשיות אין שובבים דארף מען מעיין זיין ווי גמרא בעיון ווי גמרא תוספות בעיון אביסעלע בעיון דעם סוגיא, צו פארשטיין ווען דו וועסט לעבן מיטן אייבערשטן אין יעדן זאך ווי דער הייליגער חתם סופר טייטשט די וואכעדיגע סדרה, אז דער רבונו של עולם, משה רבינו פרעגט דעם אייבערשטן, ואמרו לי מה שמו, מה אומר אליהם, וואס זאל איך דיר זאגן וואס איז דער נאמען פון באשעפער, וואס האט דער אייבערשטער געזאגט וואס איז א נאמען, וואס איז דער נאמען, אהיה אשר אהיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם, שרייבט דער הייליגער חתם סופר דעם לשון. אהיה, איך וועל זיין ווייסט מיט וועמען? אשר אהיה, מיט דעם מענטש וואס טראכט פון מיר. די לשון פון הייליגן חתם סופר, אני נמצא ומשגיח בפרטות, עם אדם אשר אהיה במחשבתו תמיד. דער וואס טראכט פון מיר כסדר, ער ווייסט פון יעדע זאך ס'איז נאר השגחה פרטית. מיט דעם מענטשן בין איך נמצא ומשגיח בפרטות. אני נמצא ומשגיח בפרטות, זאגט דער חתם סופר, מיט וועמען איך געפין זיך, בין איך משגיח בפרטות, עם אדם אשר אהיה במחשבתו תמיד, דער מענטש וואס טראכט די גאנצע צייט פון מיר, על דרך שאמרו, בכל דרכיך דעהו מיר טראכטן די גאנצע צייט פון אייבערשטן אז וויסן יעדע זאך איז נאר די אייבערשטער איז דעמאלטס והוא יישר אורחותיך דעמאלטס והוא יישר אהיה ווי דו האג די מער גליקליכערע זאך פאר מענטשן די אייבערשטער מיט אים די גאנצע צייט ווי די אייבערשטער אהיה דו ווייסט מיט וועמען איך בין אשר אהיה דער וואס טראכט פון מיר די גאנצע צייט ער ווייסט די גאנצע צייט אז יעדע זאך איז השגחה פרטית דער חתם סופר דאס איז ביי א פרט ביי א יחיד אבער ביי א כלל איז אן קיין תנאים, און דערצו דאס איז די המשך פון פסוק ויאמר כה תאמר לבני ישראל, פאר כלל, פאר א כלל זאלסטו זאגן אהיה שלחני אליכם, שטייט שוין נישט אשר אהיה, פארוואס? ווייל א כלל בין איך שטענדיג. דער כלל, דער אמונה, דער אמונה אין השגחה פרטית אין יעדן מצב, זיך מחזק זיין מיט אמונה אין השגחה פרטית, ווי די כלי יקר טייטשט די וואך, ויקם מלך חדש על מצרים. אשר לא ידע את יוסף. וואס טייטש אשר לא ידע את יוסף? זאגט ער, דער פרעה, דער נייער פרעה דא, דער מלך חדש, ער האט זיך נאכנישט אויסגעלערנט געווען ביי יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, די ברידערס האבן מורא געהאט, וואס איז דאס געווען א חלום? ער גייט ווערן מלך, המלוך תמלוך עלינו, משול תמשול בנו, וואס האבן זיי געפ... וועגן דעם? וועגן דעם זיי זיין געגאנגען זענען זיי געגאנגען זיי האבן פארקויפט פארוואס האבן זיי אים פארקויפט ווייל זיי האבן מורא געהאט ער זאל נישט ווערן מלך נאר דער פארקויפן דאס האט אים געמאכט מלך פארקערט ווייל די האסט אים פארקויפט וועגן דעם איז ער אנגעקומען דארטן אין פריזן פון דארטן איז ער ארויסגעקומען ער איז אנגעקומען דארטן בית האסורים פון דארטן איז ער ארויסגעקומען צו פוטיפר פון דארטן איז ער ארויסגעקומען צו ווערן משנה למלך איז די אלעס וואס די האסט געדרייט די האסט געוואלט אים מרחק זיין ער זאל נישט ווערן מלך פארקערט דאס האט אים געמאכט מלך, זאגט ער אשר לא, ער האט נאך נישט געכאפט ווי ער קומט צו מר יוסף הצדיק, איז ער געגאנגען זאגן הבה נתחכמה לו פן ירבה זאגט דער כלי יקר, אבער דער אייבערשטער זאגט דיין פן דאס וועט מאכן כן ירבה, זיי האבן דיך געמאכט וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלותם צו פייניגן, און דעמאלטס דאס האט געמאכט כן ירבה שישה שישה בכרס אחד, דאס האט עס געמאכט, דיין פייניגן, דו האסט געמאכט די פייניגן. פארוואס? פארוואס האסטו געפייניגט? ווייל האסט מורא געהאט פן ירבה, האסט געוואלט ממעט זיין. פארקערט וכאשר יענו אותו, די פייניגן, דאס האט געמאכט די כן ירבה, דאס האט געמאכט די שישה שישה בכרס אחד. אשר לא ידע את יוסף האט זיך נאכנישט אויסגעלערנט ביי יוסף הצדיק, אזוי זאגט ער רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. דיינע אלע מחשבות די וועסט דרייען אויף אהין אהין אהין אהין, דאס וועט נאר מקרב זיין דעם עצת השם זאל ווערן. נאר מקרב זיין דעם עשת השם. ווי זאגט די סטייפלער אין ברכת פרץ? דער רשי זאגט די וואך דארטן אז יום שנולד בו משה דער טאג וואס משה רבינו איז געבוירן געווארן, האבן די אצטגנינין געזאגט היום נולד מושיען של ישראל, און אונז ווייסט מען נישט צו צו א מצרי צו פון אידן, ורואים שסופו ללקות במים, די פרעה האט דעם טאג האט ער ארויסגעגעבן א גזירה כל הבן הילוד כל הבן הילוד פארוואס וואס האט ער מורא געהאט ווייל היום נולד מושיען של ישראל האט מורא געהאט משה רבינו איז כל הבן הילוד אלע היאורה תשליכוהו וואס איז געווען וועגן דעם זאגט ער דו ווייסט געווען וועגן דעם אז בתיה דיין טאכטער האט אים געראטעוועט און ביי דיר אין שטוב איז ער נתגדל געווארן פארשטייסט? וועגן דעם האט ער דאס געמאכט אויס מורא פון אים, פון מושיען של ישראל. האט ער געזאגט כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, דו האסט פארדינט פון אים איין זאך, אז דיין טאכטער האט אים געראטעוועט און דו האסט אים, און דו האסט אים געראטעוועט, ער איז נתגדל געווארן ביי אים אין שטוב. פארשטייסט? אז דו וועסט נישט קענען קעגן עצת השם וועסטו נישט קענען טון. ס'איז א לימוד אויף יעדע זאך, ער האט מורא יענער רודפ'ט מיר, מיט יענער מאכט מיר, מיט דער מאכט מיר. דער אייבערשטער וועט דרייען אויף אזוי, דאס וועט דיר נאך גרויס מאכן, פארשטייסט? דער אייבערשטער דרייט אויף אהין, ער האט געוואלט מאבד זיין משה רבינו האט ער אים ערשט מגדל געווען מיט די גזירה, מיט די גזירה פון היאורה תשליכוהו, וועגן דעם האט ער אים מגדל געווען. טאקע נאר וועגן דעם האט ער מגדל געווען, וועגן דעם גזירה. געטייטשט אזוי, אבער די גמרא דארט אין שבת קי"ט, בן יהוידע און מהרל שטייט עס אויך, חידושי אגדות, אז ביי יוסף מוקיר שבת,

פאר חלילה איז ער נישט אנגעקומען צו יוסף מוקיר שבת, וואס איז געווען, ער איז געגאנגען דארטן אויפן בריק, איז אראפגעפאלן די קאפעליטש, די בריליאנט איז אראפגעפאלן, א פיש האט אים איינגעשלינגען, און די ציידים פון די פיש זענען געקומען ערב שבת, ווער וועט קויפן אזא זייגער א פיש, מען זאגט נאר יוסף מוקיר שבת, און יוסף מוקיר שבת האט געקויפט די פיש, און ער האט געעפנט דעם פיש, געטראפן א בריליאנט, איז אויף וואס ברענגט עס די גמרא דארטן אין שבת קי"ט, די גמרא וויל זאגן אז איינער, אז איינער וואס טוט פארן שבת, באצאלט אים די שבת. אז דו האסט געבארגט פארן שבת די שבת באצאלט דיר מאן דיזיף שבת מאן דיזיף שבתא פרעיה שבתא די שבת באצאלט פרעגט ער איך פארשטיי נישט די גאנצע עניין דאך דא נאר צו דערציילן אז איינער וואס טוט פארן שבת די שבת באצאלט אים יא און וואס האט די גמרא געדארפט דערציילן די אנהייב מעשה אז ער האט געהאט א שוכן א גוי און די חוזים בכוכבים האבן אים געזאגט אז די גאנצע פארמעגן גייט אריבער צו יוסף דערצייל ס'איז געגאנגען יוסף מוקיר שבת, מען האט געקויפט א פיש, און מען האט געזוכט, דאס איז געווען די לעצטע מינוט, און ער האט געטראפן א בריליאנט, וואס האסטו געדארפט די גאנצע מעשה פון אנהייב. זאגט די מהרל א מורא'דיגע זאך, מהרל און בן יהוידא, אז די געדאנק דא וויל די גמרא עפעס א אנדערע זאך ארויסגעבן, די גמרא וויל ארויסגעבן די געדאנק, דער יוסף מוקיר שבת, די חוזים בכוכבים האבן אים געזאגט, אז וואס, אז זיין גאנצע פארמעגן, דער שכן דער גוי, דער שכן דער עושר דער גוי, וואס האבן געזאגט די חוזים בכוכבים אז די גאנצע פארמעגן גייט אריבערגיין צו יוסף מוקיר שבת, האט אלסדינג געמאכט ווייל ער האט געוואלט דאס מרחק זיין זאל נישט אנקומען צו יוסף מוקיר שבת, פארקויפט די גאנצע דירה, משקיע געווען א בריליאנט, געלייגט אויפן קאפעליטש, אלס ווייל זאל נישט אנקומען, און די אלע פעולות דאס האט עס מקרב געווען זאל אנקומען צו יוסף מוקיר שבת, די אלע וואס דו האסט געדרייט אויף אהין דאס האט עס נאך מקרב געווען, דו האסט געדרייט און געדרייט ווייל דו האסט געוואלט מרחק זיין. און דאס האט נאר מקרב געווען דעם עצת השם, און ממילא איז דער אשר לא ידע את יוסף, ער פארשטייט נישט, עס איז א מתרצתא ביי יעדן, ביי יעדן זאך און יעדן מצב וואס א איד גייט אריבער, ער פארשטייט. האט מיר דער דער האט אים רודפ'ן, די אלע רדיפות דאס וועט דיר נאך גרויס מאכן. נאר בדרך אגב,

ער טוט נאך ווייזן און זאגט דארטן ס'איז נישט קיין ווערטל ס'איז א מעשה שהיה, ביים דברי שמואל אין ישיבה האט געלערנט א בחור וואס האט אנגעהויבן צו אראפצוגליטשן מטה מטה מטה און געגליטשט אין אידישקייט געפערליך און די דברי שמואל האט אים צוגערופן און געזאגט האט אים געגעבן א שארפן בליק האט אים געזאגט דו האסט דאך געלערנט ביי אונז אין ישיבה וועסט נישט שטארבן אן קיין תשובה גיי דו האסט דאך געלערנט ביי אונז אין ישיבה וועסט נישט שטארבן אן קיין תשובה גיי דער דער בחור האט חתונה געהאט און דער ארגער מטה מטה געווארן א שייגעץ געפערליכער

כ'מיין צו זאגן די וואס מ'האט אנגעהויבן ביים שיעור כן ירבה האט די אמרי חיים געזאגט כן ירבה ס'זאל נישט זיין קיין אמונה מיט מיט פן'ס מיט ספיקות מיט מעשות ס'זאל זיין א קלארע אמונה אין יעדע זאך קלאר ממילא וועט זיין מיושב'דיג און פרייליך מאן נימא לן דמתרצתא אז ס'איז זיין מאן ראשי תיבות קל מלך נאמן דעמאלט איז מתרצתא ביסטו פארענטפערט און ביסט בשמחה דילמא אז הייבסט אן מיט ספיקות דמשבשתא ביסטו ביסטו משובש

יוכבד דארף יעצט וויינען, איך האב געווארט דריי חדשים ווען איך ווארט נאך א האלבע שעה דארף איך אים נישט אריינווארפן, וואס האב איך געדארפט אים אריינלייגן יא? און וואס איז געווען די אמת? פונקט פארקערט, נאר ווייל זי האט אים אריינגעלייגט וועגן דעם איז בטל געווארן די גזירה, נאר ווייל זי האט אים אריינגעלייגט איז בטל געווארן די גזירה, אזוי טוט זיך ביי יעדע זאך, די מענטש זאגט א שעה נאר איך קען פריער האב איך נישט פארשפעטיגט דעם באס, איך האב נישט פארשפעטיגט די פליגער, מען מיינט נאר דיר, דא איז דאך אויך, דאס איז דאך נאר געווען ווייל מען האט אריינגעלייגט משה רבינו וועגן דעם איז בטל געווארן די גזירה.

אז א מענטש זאל זיך לדורות עולם נישט איינרעדן דער חיק האט גורם געווען איך בין געגאנגען דארטן וועגן דעם בין איך קראנק געווארן וועגן דעם ווייל איך האב אריינגעלייגט די האנט אין חיק ביסטו געווארן מיט צרעת ניין ווייל די זעלבע האנט אין חיק וועט דיר געזונט מאכן איז זאלסטו וויסן אין חיק איז נישט דאס איך בין געגאנגען דארטן וועגן דעם בין איך קראנק געווארן איך בין געגאנגען אויף דעם באס און דעם איז געווען די עקסידענט וועגן דעם דאס וועגן דעם נישטא וועגן דעם וועגן יענץ דא אחד תרגום נאר דעם וועגן אחד יחיד ומיוחד דאס אריינלייגן שנים מקרא ואחד תרגום יא, מיר האלטן יעצט רבותי אין גרויסע זמנים, זיך אריינגעלעגן אין אזעלכע הייליגע טעג ווי ס'איז ערי מקלט פון די נשמה, כידוע די זעקס וואכן שובבים, די זעקס וואכן, און וויפיל טעג איז דאס צוויי און פֿערציק טעג, מיר האבן געזאגט דאס איז די שש ערי מקלט פון די אידישע נשמה וואס דער רבונו של עולם האט געגעבן פאר אידן. ועליהם תתנו שטייט ביי די שש ערי מקלט שטייט ועליהם תתנו ארבעים ושתיים עיר דאס איז די צוויי און פערציג טעג די צוויי און פערציג טעג ווי האט מען געזאגט עס ווארן שש מעלות ווען מען קבוע דאס איז די זעקס וואכן די זעקס וואכן פון טהרה אבער ווי האט מען געזאגט שש מעלות וואס איז שש מעלות איז א לייטער יא א לייטער דארף מען אויפשטעלן מען דארף אויפשטעלן דעם לייטער מען מוז עס אויפשטעלן

ואמרתי אליהם איך וועל זיי זאגן אלוקי אבותיכם שלחני אליכם איך וועל זיי זאגן וואס דו האסט מיר געהייסן ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם ויאמר אלוקים אל משה אהיה אשר אהיה זאגט די איד הקדוש א מורא'דיגע ווארט משה רבינו פרעגט דעם אייבערשטן איך גיי זיי זאגן אלוקי אבותיכם שלחני אליכם מ"ט שערי טומאה זענען זיי זענען מ"ט שערי טומאה שאול תחתית און מיר פרעגן מה שמו וואס הייסט עס רבונו של עולם ווער וואס איז דאס זיי זענען נעבעך שוין אזוי אזוי פארפארן זיי זענען שוין נעבעך אזוי מה שמו מה אומר אליהם וואס זאג איך זיי אויף דעם די מענטש וועט מיר זאגן איך בין דאך שוין אזוי פארפארן איך פארשטיי נישט וואס דו רעדסט בכלל צו מיר איך בין דאך שוין אזוי אפגעלאזט האט דער רבונו של עולם געזאגט פאר משה רבינו גיי זאג זיי אהיה אשר אהיה אז דער מענטש איז מחליט אהיה איך הייב אן א נייע בלעטל, וויפיל איך בין אין דר'ערד די מ"ט שערי טומאה, איך הייב אן א נייע בלעטל, זאגט דער אייבערשטער אים צוריק אשר אהיה איך הייב אן מיט דיך א נייע בלעטל, אהיה טאמער דו זאגסט איך ווער פון יעצט א נייע מענטש, איך ווער פון יעצט א נייע מענטש איש אויף וועם איך גיי זיך נעמען אין די הענט, איך ווער יעצט א נייע מענטש, זאגט דער אייבערשטער צוריק צו דעם בחור אשר אהיה איך גיי אנהייבן מיט דיר א נייע בלעטל, אשר אהיה. דאס איז דאך זמנים וואס מען האט געגעבן אזוי אז דער מענטש זאל זיך געבן א שאקל אז ער ברענגט ר' ישראל שמעון קאסטלאניץ אז עס איז געווען עפעס דער בית אברהם איז געווען אין צפת שנת תרפ"ט תרפ"ט ער איז געווען דארטן ביים טיש ר' ישראל שמעון ער שרייבט דארטן נאכן טיש איז ער אריינגעגאנגען און דארטן איז געווען דריי לייבן פון ר' יואל אשכנזי דו ווייסט ר' יואל אשכנזי, ר' מתות לוריא, און ר' ישראל שמעון דארטן געווען, נאך וואס ער איז צוריק געקומען פון טיש, ער איז אריין געגאנגען אין צימער, ער זאגט דער בית אברהם איז אריין געקומען אין צימער, וואס איז געווען דארט אין צימער קען מען נישט פארשטעלן ווייל מ'האט געזען דער מענטש פייערט פון וואנט צו וואנט, ס'איז געווען וכבוד השם מלא את הבית שרייבט ער, מ'האט געזען דער מענטש קאכט פייער. און ער האט זיך געגעבן אזא דריי ארום האט ער געשריגן, דארט נישט אריין ר' מאטעס לוריא און ר' יואל אשכנזי, און ער האט געשריגן, ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם שטייט ויאמר אהיה אשר אהיה, שפעטער שטייט כה תאמר לבני ישראל אין זעלבן פסוק ויאמר אלקים אל משה כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם, שרייבט ער דארט און ער איז ארום זיך געדרייט און געקאכט. כה תאמר לבני ישראל, אהיה, אז א מענטש, ער איז דורכגעפאלן, ער איז דורכגעפאלן, אבער ער זאגט, אהיה, איך גיי יעצט ווערן א נייער מענטש שובבים, זאגט דער רבונו של עולם, אהיה, איך גיי זיין מיט אים, פונקט ווי א, פונקט ווי ער וואלט גארנישט געווען, פונקט ווי ס'וואלט גארנישט געווען מיט אים. טאמער וועט ער נאכאמאל דורכפאלן, נאכן צוזאגן איז ער נאכאמאל דורכגעפאלן, זאגט דער אייבישטער, אז אהיה, איך וועל נאכאמאל זיין מיט אים, און טאמער, און אזוי האט ער זיך געדרייט און געקאכט, טאמער וועט ער נאכאמאל דורכפאלן, אבער ער וועט זאגן, אהיה, וועל איך נאכאמאל זיין מיט אים.

אבער דיר זאג איך דעם אמת, דער אמת איז אהיה אשר אהיה, וויפיל מאל ער וועט נאך דורכפאלן, אז ער וועט וועלן זיין מיט מיר בין איך מיט אים, אשר אהיה, וועט ער וועלן, וועט ער וועלן נעמען צוריק בין איך מיט אים, אשר אהיה, ער שרייבט דארט אין קולות איז דארט מען געגאנגען אין צימער, און דאס איז געווען דער יסוד אז שטענדיג דער רבונו של עולם ווארט אפ א אידן, אין יעדן מצב דער רבונו של עולם ווארט, ווארט, דער מענטש זאל זיך געבן א כאפ, און ווען ער וועט זיך געבן א כאפ, יעצט א זיס ווארט פון ספינקער רבין, ער זאגט רשי זאגט הנפילים היו בארץ, האט רשי געזאגט אין פרשת בראשית שטייט נפילים, וואס זאגט רשי ווער איז דאס נפילים? תרגום יונתן, רשי זאגט די נפילים דאס איז מלאכים, שמחזאי ועזאל, יא שמחזאי ועזאל, הינון נפילים משמיא, טא זאגט ער אזא זיס ווארט,

אזוי ארום. אבער אבער ס'איז טעג רבותי זיך צו געבן א שאקל. א שאקל פארשטייט זיך אין יראת שמים, ווי האט ער געזאגט ר' מאיר לאם שוין אבער א זיס ווארט. האט ער געזאגט אזוי, שטעל דיר פאר איינער האט געראטעוועט, ביים קריג איז געווען מענטשן, ס'איז דאך געווען אזוינע האבן געראטעוועט מענטשן, יא? שטעל דיר פאר איינער האט געראטעוועט טויזנט מענטשן ביים קריג. טויזנט מענטשן? ווייל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא. ער האט געראטעוועט נישט איינעם, ער האט געראטעוועט טויזנט מענטשן!

יוכבד מיט מרים המשיכה וועט איר האבן געראטעוועט כלל ישראל פון די מיט א מסירות נפש וואט איר ווייל פרעה האט זיי אנגעזאגט כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו און וואס זאגט די תורה די תורה זאגט ויהי כי יראו המילדות את האלקים געווען א ירא שמים זעסט אז א האר יראת שמים איז גרעסער פון אלעס יראת שמים א מציל נפשות מציל זיין שש מאות ריבו שישים ריבוא א האר יראת שמים א שמירת עיניים א פארמאכן אמאל איז גרעסער פון אלעס ויהי כי יראו האמיר אלט דאס איז צוריקים ער הרב וואזנער הרב וואזנער אין ספר איז מסביר אביסעלע ער זאגט אזוי אז די יוכבד די מרים די גמרא זאגט אין סוטה יוד אלף זענען געווען צדקניות זענען געווען נביאות זענען געווען אלץ איז געווען זאגט זאגט הרב וואזנער אבער איין זאך די פסוק די ווארט ויהי כי יראו און נאר ווען זיי זענען געגאנגען קעגן א נסיון, פרעה האט זיי אנגעזאגט, עס איז נישט געווען פשוט, זיי האבן געוואוסט אז זיי הייבן זיך אן דא, פרעה זאגט זיי אן, און זיי נישט נתפעל געווארן פון, איך ווער, איך האב נישט מורא פון דיר, דא איז געווען דער ווארט ירי, עס איז נישט געווען עביה, עס איז געווען חכמות, אלעס איז געווען, דער ווארט ירא איז נאר ווען א מענטש שטייט קעגן א נסיון, דעמאלטס הייסט ער א ירא שמים, כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. זיי האבן אנדערצו ווען א מענטש שטייט ביי אברהם אבינו נאך די עקידה אויך, כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ווען א מענטש שטייט בנסיון, דאס הייסט ויהי כי יראו, דעמאלטס איז ירא שמים, און נאכדעם,

און א משגיח אין א אנדערע ישיבה גיבט מען דריי, איך וועל דיר געבן פיר. ער האט גוט געצאלט, האט ער מצליח געווען אין ישיבה. גוט געצאלט. דער אייבערשטער צאלט גוט, ברוך משלם שכר טוב, אויף וואס ליראיו? אויף ירא אויף יראת שמים צאלט ער גוט. אויף יראת שמים, און יראת שמים דאס איז טייטש, ווען ווען ווען ער שטייט בנסיון דאס איז פון אין דברי משה, רבי משה דאלינער, געווען א תלמיד פון בעל שם הקדוש. ער זאגט פארוואס איז דא געווען די גאנצע געשעפט דא מיט יוכבד, זאגט ער א אינטערעסאנטע זאך, דא האט געדארפט ווערן געבוירן מאורו של ישראל, משה רבינו האט געדארפט געבוירן ווערן. איז עמרם, עמרם זיין טאטע, זאגט דאך די גמרא, די גמרא אין שבת נ"ה, אפאר פלעצער, די גמרא זאגט עמרם איז געווען,

גודל מעלת מסירות נפש, זי איז דאך געגאנגען דא במסירות נפש. מ'האט דאך געדארפט יוכבד זאל זיין ווערט צו האבן משה רבינו. יוכבד א צדייקת, אבער דא האט מען געדארפט האבן משה רבינו מען געדארפט. זאגט ער כי הנה גודל מעלת מסירות נפש על קדושת השם, אין לך כל דבר בכל המצוות שיהי' בו כח לזכות אדם את נפשו ולעלות בקודש כמו זה. ווען א מענטש האט א מסירות נפש אויף פארמאכן א מויל, פארמאכן א אויג.

איז דא אוואדע און אוואדע ווען ווען ס'איז ימי השובבים, וואס ווי האט דער רבי ר' בונים האט געזאגט, רבי ר' בונים האט געזאגט אז מענטשן וועט מען אויבן אין הימל נישט פרעגן פארוואס דו האסט געזינדיגט, מ'וועט נישט פרעגן אויבן אן, ווייל ער וועט האבן הונדערט און איינס תירוצים, וועט ער פרעגן פארוואס האסטו נישט תשובה געטון. אבער דעם נישט איינגעפערט. פארוואס האסטו נישט תשובה געטון? נו, איז דאך די יעצט די צייט. ווי זאגט דער דובנער מגיד אז דער אייבערשטער זאגט די וואכעדיגע סדרה רבונו של עולם משה רבינו של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש היא כי המקום אשר וואס טייטש? א בחור זאגט יא שובבים ס'איז נישט פאר מיר דו ווייסט דו ווייסט מה המצב איך קען איך קען זיך נישט נעמען דו ווייסט מה המצב זאגט דער דובנער מגיד אז ס'געווען אמאל איינער האט זיך באשטעלט א אנצוג אריין געהאט א שניידער באשטעלט א אנצוג דער שניידער האט גענומען אלע מידות פון די לענג פון די ברייט פון די הויך און ער האט געמאכט דעם אנצוג און ער קומט אריין אנטון די אנצוג איז אויפן מאנטל איז געווען אנגעטון מיט א מאנטל מיט א דיקע מאנטל און ער לייגט אריין די הענט אין דעם אין דעם אין דעם נייע אנצוג און ס'גייט נישט אריין זאגט אים וואו האסטו מיר גענומען, גיב א קוק, ס'גייט נישט אריין אויף מיר, ס'טויג נישט אויף מיר, זאגט אים דו צודרייטער, ס'איז פונקט אויף דיר, ס'איז דיינע מידות, נאר טוה אויס דעם מאנטל, טוה אויס, טוה אויס דעם רעקל, טוה אויס דעם רעקל, טוה אויס דעם מאנטל, זאגט ער, שוין דער מענטש שרייט שוין וואו, ס'איז נישט פאר מיר, זאגט ער, של נעליך מעל רגליך, טוה אויס אביסל דיין רגילות פון יעצט נישט אויף ווארים, וועסטו זען כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש, וועסט זען ס'איז פונקט אויף דיר, אשר אתה עומד עליו, איך בין געמאסטן אויף דיר, דער אינעם הייסט זיך, דו האסט צוגעוואוינט זאכן, נו גייט נעם זיך אין די הענט אביסל, גיב זיך א ריר, גיב זיך א שאקל. כי המקום אשר אתה עומד עליו וועסטו זעהן אדמת קודש היא, אוי וועסטו זעהן אדמת קודש היא. כל חד וחד בדידיה. אבער עס איז זמן און מען גיט זיך א שאקל. דער רבונו של עולם ווארט דאך אויף יעדן מענטשן אין שובבים. ס'איז א לשון אין מדרש, דער מדרש זאגט די וואך, שאל גוי אחד את רבי שיע בן קרחה, א גוי האט געפרעגט רבי שיע בן קרחה מה ראה הקדוש ברוך הוא לדבר עם משה בתוך הסנה, די ערשטע התגלות אלוקית מתוך הסנה, פארוואס מתוך הסנה? פארוואס מתוך הסנה? אמר לו האט רבי שיע בן קרחה אים געענטפערט אילו היה נגלה אליו מתוך חרוב ושקמה כך וכך היית מקשה, ווען ס'וואלט געווען די התגלות ביי חרוב ושקמה וואלסטו אויך געפרעגט פארוואס חרוב ושקמה, אבער אלא להוציאך חלק אי אפשר, קען מען נישט איבערלאזן אן קיין תשובה, וועל איך דיר זאגן. וועל איך דיר זאגן, למה מתוך הסנה? איז געווען ללמדך שאין מקום פנוי בלא שכינה אפילו סנה. אז ס'איז נישטא קיין מקום פנוי בלא שכינה אפילו סנה. איבעראל איז די מהרל מסביר וואס איז די געדאנק. זאגט די מהרל די טייטש איז אזוי מיינט א מענטש השראת השכינה איז אויף וועמען, נאר אויף צדיקים. נאר אויף צדיקים. די רבש"ע האט געוואלט ווייזן די ערשטע התגלות אלוקית אפילו איינער וואס איז נעבעך א סנה, ער איז שוין א דארן, נעבעך פארפוילט לא עלינו, איז דארטן דא השראת השכינה מיט איהם, רבש"ע ווארט שובו בנים שובבים, יעדער איינער אפילו איז שוין א סנה, ער איז שוין פארקראכן, יעדער איינער, דער רבש"ע ווארט דארטן אזוי זאגט די פרי מגדים, אין פרי מגדים, אין ספר המגיד, זאגט די פרי מגדים, וואס טייטש שובו בנים שובבים, ברענגט ער פון פסוקים, א שובב האט א טייטש, מורד, יעדע זאך ברענגט ער א פסוק, איך געדענק נישט די פסוקים, שובב הייסט א מורד, שובב הייסט א מגורש, לשון גירוש, און שובב איז לשון שבירה, יעדע זאך האט ער פסוקים דארטן. זאגט ער שובו בנים שובבים מיינט אפילו ביסט שוין געווען א מורד, ביסט שוין שבירה, ביסט שוין געווארן א בעל מום, ביסט שוין געווען מגורש, אבער די אייבערשטער זאגט שובו בנים קום צוריק.

און כ'בין געגאנגען דורך א מורא'דיגע מיליטער, און איר קענט זיך פארשטעלן, איך בין געווען אזוי צובראכן, צושטאכן, קיין חבר האט ער נישט, קיין טאטע מאמע, אלץ צופליקט, געווען א בודד אינגאנצן דארטן אין מיליטער, איך בין געווען זייער צוקנאקט און צובראכן. און ס'איז אריבער א צייט, און כ'הער דארטן אין מסדר אויבן, ער רופט אויס, אז ער האט פאסט, ס'איז אנגעקומען צו אים פאסט, פאסט, איך האב פאסט, איינער, איינער געדענקט נאך פון מיר בכלל? איך גיב מיר א לויף, מ'טרעפט דארטן די גלויה, שטייט דארטן אויפן גלויה, שמיל. שמואל! ווער איז דער שמואל? איך האב א חבר שמואל, ער גיט א מאך אויף דעם גלויה, איז געשטאנען דארטן אזוי, יקירי אהובי, לאן שלא הגעת, ווי דו ביסט נאר נישט אנגעקומען, ובאיזה מקום שאתה נמצא, הנני רוצה לפגוש אותך ולשוחח איתך. ידידך אוהבך שמואל רוזאווסקי. עשירים. איז געווען לאן יקירי אהובי, לאן שלא הגעת, ווי דו ביסט נאר נישט אנגעקומען באיזה מקום שאתה נמצא, הנני רוצה לפגוש אותך ולשוחח איתך, ידידך אוהבך שמואל רוזאווסקי.

ער זאגט אז דער בריוועלע קריגט יעדער איינער פונעם אייבערשטן אנהייב שובבים, יקירי אהובי, לאן שלא הגעת ווי דו ביסט נאר נישט פארקראכן, ובאיזה מקום שאתה נמצא, הנני רוצה לפגוש אותך ולשוחח איתך. ידידך אוהבך מלא כל הארץ כבודו. יעצט טאנץ אריבער אפאר מחסומים, עס איז שובבים, ער ווארט אויף דיר. יא, יא נעם זיך אין די הענט אביסל. יא, האט זיך א שאקל געגעבן. ס'איז שובבים.

און זעסט דאך אז מיין הארץ איז נישט גוט, און וויאזוי שיקסטו מיר צו כלל ישראל? וויאזוי שיקסטו מיר צו כלל ישראל? וויאזוי מיר מיר ארויסנעמען אידן פון מצרים? זעסט דאך אז איך בין ערל שפתים, מיט דעם באווייזט דאך אז די הארץ איז נישט גוט. זאגט די תולדות אז דער רבונו של עולם זאגט פאר משה רבינו, דו ביסט יא בסדר, דו האסט שוין פארראכטן אלעס, נו פארוואס האב איך דיך איבערגעלאזט ערל שפתים? ווייל איך וויל מען זאל געדענקען לדורות אז דו ביסט געבוירן געווארן מיט א לב רע, מיט א טבע רע, א טבע להרע, נאר דו האסט עס אויסגעהארעוועט ביז דו ביסט געווארן משה איש אלוקים. דאס זאל מען געדענקען לדורות, א בחור וויינט, האט א יצר הרע, האט נסיונות, דו זאלסט וויסן דיינע אלע נסיונות איז אפילו נישט קיין פערטל וואס משה רבינו האט געהאט. דו האסט א שלעכטע הארץ, די הארץ איז נוטה צו נישט קיין גוטע תכונות, צי זיי, זאגט ער, אז די אלע ערגערע, הינדערט מאל ערגער געווען ביי משה רבינו, ווי ס'ידוע די שיטה מקובצת אין מסכת נדרים, אין און אור פני משה רב משה'לע פשעווארסקער אין תפארת ישראל, אויפן, דארטן דארטן וועגן דעם מלך וואס האט געשיקט דעם צייר, די מעשה דארטן וועגן משה רבינו, אז וואס האט ער געזאגט משה רבינו פארן מלך דארטן, וואס האט געוואלט מען זאל מצייר זיין משה רבינו, און וואס איז געווען די ציור, די ציור איז געווען, די ציור, דער וואס האט פארשטאנען חכמת הפרצוף איז געווען כל הבחינות הרעות, כל המידות הרעות, האט משה רבינו דעמאלטס געזאגט צו דעם מלך, צו דעם מלך בן אדם, עמוד והתבונן, זאגט ער אז א מענטש ווערט געבוירן מיט גוטע תכונות און וואס איז זיין שבח? די גאנצע שבח נאר ווען ער דרייט עס איבער. שובבים, ואני ערל שפתים דערפאר האט די אייבישטער איבערגעלאזט משה רבינו ערל שפתים אז מען זאל דאס געדענקען לדורות עולם, געדענקען לדורות עולם אז ס'איז נאר פון א ארבעט, ס'איז נאר פון א ארבעט שובבים מיט אביסל עקשן, יא. איך זאג די אלטע סקווערער פלעגט עס איבערזאגן יעדן סדר נאכט. די אלטע סקווערער פלעגט איבערזאגן יעדן סדר נאכט אז פארוואס לא תאספון לתת תבן לעם די וואך. וואס האט פרעה געוואלט? ער האט געוואלט שווערער מאכן? מאך וויפיל זיי מאכן ביז היינט זאלן זיי אפמאכן צען מאל אזויפיל.

אויב אין ממילא איז דאס איך ע מוסיף זיין אמיך צו סאלע ביינעם זעט גארנישט עס איז נישט צוברעכן האט ער געזאגט לויט די זיבן און צען מינוט דארף מען ארויסגיין אין די גאסן פאר מיט פארפאטשקעטע אויגן דעמאלטס וועט ער קענען זיין שולט אויף זיי דעמאלטס וועט ער קענען זיין שולט אויף זיי ווען א איד היט די אויגן ווען א איד היט די אויגן איז א הוגה איתנו א איד היט די אויגן, זמנים וואס מ'האט דאך געגעבן דער מענטש זאל זיך דערהייבן, איז באקאנט ווי מ'פלעגט עס אנרופן דעם שובבים תרגום פלעגט מען עס אנרופן, וירא אלקים את בני ישראל וידע אלקים, פלעגט מען אנרופן דעם שובבים תרגום, אויף וואס? אז דער תרגום יונתן זאגט וואס טייטש וירא אלקים את בני ישראל, וחמא השם דער רבונו של עולם האט געזען ית צער שעבודהון דבני ישראל, האט געזען דעם צער השעבוד, איך דאס איז וירא אלקים און וואס טייטש וידע אלקים וגלי קדמוי ס'איז געווען גלוי ביים באשעפער ית תיובתא דעבדו בטומרא דלא ידעו אינש בחבריה די תשובה וואס זיי האבן געמאכט בסתר וואס איינער האט נישט געוואוסט פונעם צווייטן דאס טייטש וידע אלקים ס'איז געווען א תשובה וואס נאר די אייבערשטער האט געוואוסט א תשובה וואס נאר די אייבערשטער האט געוואוסט און גלייך א פסוק נאכדעם שטייט ומשה היה רועה את צאן, איך א פסוק, דער רבונו של עולם האט געשיקט משה רבינו גיי בלבת אש מתוך הסנה גיי נעם ארויס אידן פון מצרים, כי ידעתי את מכאוביו ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו, וואס צו, ווייל ווען זיי האבן תשובה געטוהן אין דעם ענין וידע אלקים, זיי האבן תשובה געטוהן אויף א זאך וואס נאר דער אייבערשטער ווייסט, דו האסט אריין געקלינגען אין קוד סודי אין כסא הכבוד אריין, וידע אלקים, ביי קוד סודי, יעדער מענטש האט מיטן כסא הכבוד.

ער האט יעצט אויסגעפירט ווער ס'גלייבט נישט אין די גמרא איז אפיקורס, ווער ס'גלייבט נישט אין די גמרא איז אפיקורס, א מענטש האט פארמאכט די מויל מיט נסיון, א מענטש פארמאכט די אויגן, דער רבוש"ע רופט אויס אויבן א רמקול, על רווק הדר בכרך ואינו חוטא, ועל עושר המעשר פירותיו בצנעה, וואס נאר די אייבערשטער ווייסט, בצנעה, ועל עני המחזיר אבידה לבעליו, ס'איז אלעס נסיונות וואס נאר וידע אלוקים. ווי מ'האט געזאגט דארט מיט זייער שארפע לשונות ווער איז געווען די רבנן קדישי די רבנן קדישי דבארעא דישראל וואס האבן נישט אויפגעהויבן די אויגן דארטן שוין קוקט אריין אין די גמרא על כל פנים אבער די געדאנק איז די געדאנק איז דאס איז על כל הקדוש ברוך הוא מכריז פשוט אן הכרזה דער רבונו של עולם רופט אויס אויף דעם נישט מיר דעם ווי האט ער געפלעגט זאגן רבי יענקל גאלינסקי פלעגט זאגן אז דא איז דא א זאך און דער עולם דא ווייסט נישט און דארף נישט וויסן פון אים, דא איז עפעס אזא קעסטל וואס גיבט איבער נייעס יעדן טאג, און מען הערט דארטן די נייעס, און מען דארף נישט וויסן, איז דארטן וואס זאגט מען אין די נייעס, אה וואס איז נייעס, וואס וואס פארציילט מען נייעס, אז ס'איז געווען א עקסידענט, ס'איז געווען א פיגוע, ס'איז די דאלער ארויף אראפ, די אלע מעשות, די אלע נייעס,

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. אז דער בחור גייט און היט אפ די אויגן, קוקט אויף פארמאכט די אויגן, פארמאכט די מויל, איז נאר די אייביש, דאס איז דאס איז נייעס, דאס איז געווען נייעס, ווייל דאס ווייסט מען כביכול נישט. איז מ איז מ ווייסט נישט נעמט דער רבונו של עולם גלייך די מייק און רופט אויס ס'איז געקומען נייעס. געקומען נייעס פון די פון די מנהל המדרש. אהא ער איז געגאנגען דארט האט געהיטן די אויגן. ס'איז געקומען נייעס, גוטע נייעס איז געקומען. ווער ס'גלייבט נישט דעם אפיקורס, הקדוש ברוך הוא מכריז. רבונו של עולם רופט אויס. א גאנצע מצב טוט זיך דארטן. מיר זענען געווען אמאל אין ירושלים. ירושלים גייט דארטן הכרזות. אדער דא א רמקול דארטן א מייק און רופט אויס די לוויה פון הרב גייט פון שמגר קיין הר הזיתים, יא? אזוי דער אייבערשטער נעמט א מייק און רופט אויס די לוויה פונעם יצר הרע יענקל, יענקעלע מאכט יעצט אויף אים סתימת הגולל אינמיטן די גאס. ער מאכט אויף אים סתימת הגולל. ס'איז דא נאך הכרזות אין ירושלים, ירושלים איז דא, איז דא הכרזות אז די הפגנה זיין יעצט אין כיכר השבת, און דארטן פארברענט מען מיסט קאסטנס דארטן, די עולם זעהט. דער אייבערשטער רופט אויס, ס'איז דא יעצט א הפגנה דארטן אין רבי עקיבא גאס, ווייל דער נחמיה האט יעצט פארברענט דארטן א מיסט קאסטן. פארמאכט די אויגן, פארברענט א מיסט קאסטן. הפגנה. אייבערשטער רופט אויס, ס'איז א גאנצע יום, ס'טוט זיך דארטן אויבן אין הימל, ס'טוט זיך, ס'קומט ארויף גוטע נייעס, הפגנה דא, דא הפגנה, ס'טוט זיך דארטן. יא, אזוי ברענגט דער שם משמואל. דאך זמנים זמנים וואס שטייט פון ארי הקדוש וועגן פאסטן יא סגיפים ברענגט ער דארטן זקיני הקדוש מקאצק אמר אז די גרעסטע סגיף איז צו זיין א ירא שמים ירא שמים דאס איז די גרעסטע סגיף זיין א ירא שמים און מ'רייניגט די אויגן מיט די מויל דאס איז די די די ווי ס'איז געווען דארטן דער רבי ר' זישא האט געזען עפעס איינער האט זיך גענומען פאסטן יעדן טאג נישט אין די שובבים אין די שובבים שטייט אין מגן אברהם דאכשר דרא און מיוני סליחות והיכלן בכל עיר ועיר אבער איך רעד נישט יעצט וועגן רבי ר' זישא האט געטראפן איינער וואס האט אנגעהויבן צו פאסטן אזוי יעדן טאג האט ער אים געזאגט ס'איז געווען איינער וואס האט מקבץ געווען נדבות אריינגיין אין די שטיבלעך מאכן וויפיל האט מען געגעבן א האלבע שקל א שקל דארטן שעה'ן לאנג וויפיל האט ער געמאכט דארטן אפאר הונדערט שקל האט אים איינער געזאגט דו נאר דו שעה'ן געשנארט האסט געמאכט אפאר הונדערט שקל קום ארויף איך נעם דיר ארויף צו איין גביר האט אים געגעבן דארטן אפאר הונדערט דאלער דער אין איין גביר איז גייסט איבער די קבצנים דארט אין די ארעמע חברה אין שטיבלעך קום ארויף צו א גביר צו א גביר דיר געבן אין איין נתינה ס'וועט דיר אפדעקן אלעס האט דער רבי ר' זישא יענעם געזאגט דער וואס האט אנגעהויבן צו פאסטן יעדן טאג זאגט ער אים וואס גייסטו פייניגן דעם דעם ארעמע מאגן מיט א ארעמע אבר גיי צום גביר אין די צונג מאך ריין מאך ריין די צונג מאך צו די אויגן דאס איז די די די גבירישע אברים דארט מאכסט אייווער פאסטע דארטן, מוטשעסט דארטן די מאגן, מוטשעסט דא, גייסט גייט גיין דא, ווער א ערליכע איד ווער. אוי וואס א מדריגות קומט אן א איד, וואס ע, און מען רעדט טאקע וועגן תעניתים, יא, שטייט שטייט וועגן פאסטן, אבער אין שוואכע דורות, אבער ווי שטייט די שרף די שרף די סטרעליסקער האט געזאגט איינמאל דער באקאנטע מאמר, וואס דאס דארף מען וויסן שובבים.

און יאך זאג נאך און נאך און נאך, פארשטייט? איינמאל פאר מאל, ווייל די פרי מגדים ברענגט אז די עיקר שובבים איז די מויל. כידוע די דיבור דורך גיין אין די עיקר שובבים מיינט די מויל. רייניגן די מויל. אוי וואס הייסט רייניגן די מויל דאך א פחד פון א כלי יקר וואס זאגט די וואך. ער זאגט אז די וואך שטייט די ערשטע התגלות אלוקית איז געווען בלבת אש מתוך הסנה.

וואס איז בלבת אש מתוך הסנה? זאגט פחדים נוראים רבותי, וויסן שובבים, ער זאגט דער רבש"ע האט באוויזן פאר משה רבינו, די אש מיינט די אש הצרות, זעהסט וואסערע א צרות אידן גייען אריבער, גיב א קוק וואס דא טוט זיך נעבעך, גיב א קוק, דו ווייסט פון וואס דאס קומט? מתוך הסנה, ווייל די צונג איז א קוץ מכאיב וסילון ממאיר אחד לחבירו, עס שטעכט יענעם מיט די צונג. ווייל מען שטעכט יענעם מיט די צונג, דאס איז ווייל די צונג איז קוץ מכאיב וסילון ממאיר, טייטש דער כלי יקר והסנה, דער סנה, דאס בוער באש דאס צינדט אן דעם אש הצרות, נישט די אש איז בוער דעם סנה, הסנה דער וואס דער מענטש איז א קוץ מכאיב וסילון ממאיר, דאס צינדט אן לא עלינו די אש הצרות. שרייבט א שארפע לשון אריינקוקן אינעווענדיג, כל אחד לחבירו קוץ מכאיב וסילון ממאיר כמנהג דורות הללו, און ער שרייבט דארטן צום סוף, דער רבונו של עולם ווייזט פאר משה רבינו, גיב א קוק, דו זעסט די אש הצרות, זעסט אידן זענען אין צרות, און נאך אין די צרות, והסנה איננו אוכל, עס שטעכט נאך ווייטער, ס'איז ממשיך צו שטעכן, והסנה איננו אוכל. מ'איז אין זמנים וואס מ'האט אונז געגעבן צו רייניגן דעם צינגעלע, נו יא, איינמאל דו האלטסט זיך איין, ס'קומט דיר, אפילו ס'קומט זיך אים א שטאך, אבער האלט זיך איין מיט דעם שטאך כפי ד' אמותיו, תיקון שובבים, די גרעסטע תיקון שובבים איז פארמאכן דעם מויל. און די אינגע רבי אין סלאנים פלעגט זאגן, רבי שלמה דוד יהושע ס'איז דאך ידוע, די משנה ברורה ברענגט שוין תענית הראב"ד, וואס טייטש תענית הראב"ד? האלטסט אינמיטן עסן, יא, אינמיטן עסן, און גיבסט א שטעל אפ, די בית אהרן רופט עס אן גלגול שלג.

פארשטייט וויסן צו די זאך וואס טוט אים וואס טוט אים דער ייטב לב זאגט כי כבד פה וכבד לשון אנכי זאגט דער תרגום ארי יקיר ממלל זאגט דער ייטב לב א פארוואס האט רבש"ע מגדל געווען משה רבינו ווייל יקיר ממלל ווייל א ווארט איז געווען ביי אים טייער און דו ווייסט וואס הייסט א ווארט און שובבים מ'האט אונז געגעבן די טעג אויף צו רייניגן די מויל

נאר מיר ווייל ווייל מ'רעדט איינער אויפן צווייטן ומדרשו נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו מה חטאו ישראל מכל שבעים אומות להיות נרדים בעבודת פרך אבל רואה אני רואה שהם ראויים לכך פארוואס ווייל מ'האט גערעדט גערעדט לשון הרע גערעדט לשון זאגט דער שפת אמת מילא דאס פארשטיי איך נאך אבער שפעטער פרעגט דער שפת אמת גייט אריבער צוואנציג פסוקים און דער רבונו של עולם שיקט משה רבינו נעם ארויס כלל ישראל פון מצרים, פרעגט משה רבינו דעם אייבערשטן אין פרק ג' פסוק י א, ויאמר משה אל האלוקים מי אנכי כי אלך אל פרעה ווער בין איך? און די צווייטע זאך פרעגט ער וכי אוציא את בני ישראל ממצרים, זאגט רש"י הקדוש וואס טייטש וכי אוציא את בני ישראל? ואף אם חשוב אני אפילו איך בין יא חשוב, אבער מה זכו ישראל שיעשה להם נס ואוציאם ממצרים? וואסערע זכות גייט ארויס? וואסערע זכות האבן זיי ארויסצונעמען אידן פון מצרים? פרעגט דער שפת אמת רבונו דעלמא כולא. משה רעיא מהימנא פרעגט אזא שאלה, ער פרעגט מה זכו ישראל שיעזו להם נס? משה רבינו האט זיך דאך געוואונדערט פארוואס ליידן אידן, ער פרעגט מה זכו ישראל וואסערע זכות האבן זיי? וואס איז פשט אין דעם? זאגט דער שפת אמת איין שורה רבותי, עס דארף אביסל מחלחל זיין אין די עצמות די שורה. להודיעך כוחו של לשון הרע, איך שמאבדים חס ושלום כל הזכיות. פריערט האב איך נישט פארשטאנען פארוואס ליידן אידן, יעצט ווייס איך שוין נישט מיט וואסערע זכות גייען זיי ארויס פון מצרים, פארלוירן אלע זכיות, אלע זכיות פארלוירן.

און ער איז געווען ביי א טיש ביי אים, שרייבט ער דארטן אז ער איז געזעצן אויפן טיש האט גאר, איז געווען שטופ איז אויך איז סאראפאוו, ער האט נישט גערעדט גארנישט, ער רעדט נישט, און מ'קען דארט ממש שניידן א פחד מיט א מעסער זאגט ער, אינמיטן האט ער זיך אויפגעהויבן די בית אברהם און געשריגן אז שלמה המלך זאגט אין קהלת אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת זה. האט ער געזאגט אל תאמר הימים הראשונים היו טובים מאלה. דערצייל מיר נישט קיין סיפורי צדיקים ס'איז אמאל געווען צדיקים. כי לא מחכמה שאלת זה היינט גייט א אינגערמאן און מיש און צוברעכט צו דעם יצר הרע שמירת עיניים. ער גייט אין די גאס און און און מלחמה עם יצרו שמירת עיניים האט ער געשריגן איז ער כמעט פונקט ווי א צדיק מדורות הקודמים און האט זיך געגעבן א זעץ אוועק. געבליבן שטיל אריבער צוואנציג מינוט האט ער איבער האט זיך אויפגעהויבן איבערגעחזרט די זעלבע תורה מיט א קליינעם תיקון. זאגט דער בית אברהם אז שלמה המלך זאגט אין קהלת אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת זאת דערצייל מיר נישט קיין סיפורי צדיקים ס'איז אמאל געווען צדיקים ווייל א היינט ווען א אינגערמאן א בחור גייט און צוברעכט דעם יצר הרע מיט שמירת עיניים האט ער געזאגט איז האט ער זיך פארראכטן אין נישט כמעט ווי א צדיק מדורות הקודמים נאר פינקט ווי א צדיק מדורות הקודמים און ער האט זיך אוועקגעזעצט. ביי מים אחרונים, ס'איז אנגעקומען מים אחרונים, דעמאלטס האט ער זיך אויפגעהויבן, שרייבט ער דארטן צום דריטן מאל, בקול רעש גדול, ער זאגט די פנים איז געווארן רויט, אין אלע קאלירן, איבערגעשריגן די זעלבע תורה מיט א דריטן תיקון. אז שלמה המלך זאגט אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת זאת דערציילן מיר נישט קיין סיפורי צדיקים אמאל געווען צדיקים, נאר היינט גייט א אינגערמאן א בחור אין א כולל שובר יצרו במלחמת היצר שמירת עיניים האט ער זיך פארראכטן איז ער נישט פונקט ווי א צדיק מדורות הקודמים נאר נאך אסאך גרעסער פון א צדיק מדורות הקודמים פארשטייט וואס דא טוט זיך א אסאך גרעסער פון א צדיק מדורות הקודמים וויסן וויסן די טעג וואס מען ווערט דערהויבן דער דערנענטער צום אייבערשטן און פארשטייט זיך רבותי אז די עיקר די עיקר איז דאך די עיקר די עיקר איז דאך מיטן בלאט גמרא מיט שעות רציפות בתורה שעות רציפות בתורה דאס איז דאך די עיקר טהרה פון א אידן די עיקר טהרה פון א אידן

געזען אויס אויף כבוד, ממילא, מיט די שעות רצופות בתורה, א מענטש איז זיך מקבל יעדער איינער מיט זיינס, דער סטייפלער האט געשריבן אין א בריוו דארט אין קריינא דאגרתא דארט און איינער האט זיך גענומען צו פאסטן דארטן, מען רעדט נישט אויף די שובבים, אויף די שובבים האט מען געזאגט שטייט אין מגן אברהם אין שלחן ערוך און פאסטן אויף די שובבים, אבער יענער האט אנגעהויבן יענער חברה מאן דארטן אנגעהויבן צו פאסטן אזוי יעדן טאג, ס'איז געווען לעבעדיג מיט אים, שרייבט ער אים דארטן אז שעה אחת של לימוד התורה חביב אצל הקדוש ברוך הוא יותר מאלף תעניות. איין שעה וואס דו זיצסט ערנסט און לערנסט ווערסטו נתקדש און נתקרב צום בורא עולם און נעמט זיך שעות רצופות בתורה כל חד וחד בדיליה אבער ער איז זיך ער זאגט א מורא'דיגע ווארט די וואך דער דער דער שם משמואל מיט א מאמר נורא, ער זאגט אז שטייט די וואך וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, איז רש"י הקדוש זאגט וואס טייטש כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, זאגט רש"י אז ווי דער גוי דער מצרי האט געוואלט האט געוואלט פייניגן אידן איז געווארן גלייך כן ירבה וכן יפרוץ ביי די אידן איז געווארן ששה ששה בכרס אחד. פארוואס? זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, רבותי, הערט גוט א, וואס דאס הייסט זיך מקבל זיין עפעס לכבוד שובבים. וכאשר יענו, יענו איז לשון עתיד. וואס איז די לשון עתיד יענו? וואס איז די לשון עתיד? זאגט רש"י, אז בכל מה שהם נותנים לב לענות, וואס זיי האבן געוואלט פייניגן, איז כן לב הקדוש ברוך הוא להפריץ להרבות ולהפריץ און אזוי געווארן ששה ששה בכרס אחד זאגט ער אזוי די גמרא זאגט אין קידושין דף מ' א גמרא באקאנטע גמרא אז ביי א גוי מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ביי איד נישט ביי איד נאר מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ביי גוי מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה איז דער ווען דער גוי האט געוואלט פייניגן דער מצרי האט געוואלט פייניגן אידן ווייל ער האט געוואלט, און מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, איז וואס איז געווארן וועגן דעם? שישה שישה בכרס אחד. ער האט זיך נאך נישט געפייניגט, אבער ער האט געוואלט, מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, איז וואס איז געווארן ירבה ויפרוץ שישה שישה בכרס אחד ס'איז א נייע גוף? מען הערט נישט אזעלכע זאכן שישה שישה בכרס אחד, ס'איז געווארן א נייע גוף! זאגט ער מכאן ילמד כל אחד קל וחומר, אויב מחשבה רעה פון דעם גוי הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה האט געמאכט א נייע גוף, איז על אחת כמה וכמה ווען א איד איז מקבל יעצט א מחשבה טובה לכבוד שובבי"ם מ'וועט לערנען עפעס רציפות, איז אוודאי הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה אז ס'ווערט א נייע גוף, ממילא וועט זיין א רפואה א ישועה ווען ס'ווערט א נייע גוף. אז ביסט מקבל א קבלה, א מחשבה טובה, אויב די מחשבה רעה פון דעם גוי, איז הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. און וואס האט עס באשאפן דארטן א נייע מצב א נייע גוף, כן ירבה וכן יפרוץ שישה שישה בכרס אחד, איז ווען דער איד איז מקבל א מחשבה טובה וואס ביי דעם זאגט דאך אויך די גמרא הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה איז דאך אוודאי און אוודאי אז עס וועט ווערן א נייע גוף ווערט א רפואה מיט א ישועה א קליינע קבלה יעדער איינער טראכט זיך איבער וויפיל ער קען יא לערנען שעה'ן רצוף וואס ער קען יא און וויפיל ער קען יא ער טראכט זיך איבער וואס ער קען יא און דאס וויפיל ער קען יא דאס דאס טוט ער אין דעם

נעם זיך אונטער א האלבע שעה רצוף אויב דו קענסט נישט מוזט לערנען אפאר שעות רצופות, אבער דו קענסט נישט אפאר שעות, א האלבע שעה נעם זיך א האלבע שעה רצוף אויף יעדן טאג, נעם זיך א שעה רצוף, טראכט זיך איבער וויפיל דו קענסט, שלח ידך ואחוז בזנבו, עפעס טשעפע דארטן, עפעס, עפעס ביי דעם נחש, גלייך ווערט ויהי למטה אלוקים. א קבלה אין תורה. אוי א קבלה אין תורה ידוע וואס די פני יהושע ברענגט אין הקדמה, עולם קען עס אריינקוקן דארטן אינעווענדיג, אין אזא מורא'דיגע לשון דארטן ווען עס איז געווען אין פני יהושע, דארטן ברענגט אין הקדמה ווען עס איז געווען דארטן, עס איז צוזאמענגעפאלן דארטן די גאנצע בנין, עס איז געווען א שריפה, עס איז צוזאמענגעפאלן די בנין, זעקס און דרײַסיק נפשות זענען געשטארבן דעמאלט, זיין רעבעצן, זיין שווער און שוויגער, זיין בת יחידה. אלע זענען און דער פני יהושע ברענגט דארטן אין סוף הקדמה דאס אז ער ער אליין איז געלעגן דארטן אלס איז געלעגן אויף אים קורות גג ער האט נישט געקענט אטעמען ער האט געפילט די אייבישע לופט פיצן שרייבט ער ווי עס איז געווען אין אים אלע ד' מיתות ווייל עס איז געווען שריפה עס איז געווען צורונגען מיט א שריפה עס איז געווארן סקילה און הרג וחנק ער האט געפילט ווי עס איז ממש אז א יד העדים תהיה בו בראשונה ווייל קורות ביתו של אדם מעידין לו ער האט געפילט ווי עס בקיצור עס איז גענומען א פערטל שעה זאגט ער די שריפה די פני יהושע

האט ער מקבל געווען אויף זיך דעמאלט אם יהיה אלקים עמדי, טאמער ער ווערט געראטעוועט, וועט ער, האט ער געהאט א קבלה אויף וואס? די גרויסע הייליגע פני יהושע, אויף וואס איז געווען די קבלה? אויף תורה. אם יהיה אלקים עמדי, קוקט אריין דעם לשון דארטן, אז ער האט, ער האט מער א קבלה אויף תורה, גלייך האט זיך געווארן דארטן א שביל, גלייך אויפן פלאץ איז געווארן דארטן ניסים, געווארן א שביל, ווערט א שינוי הגוף גלייך, זאגט די שם משמואל. אז ס'איז דא א קבלה אויף תורה, ווערט גלייך א שינוי אויף גוט. זיך מקבל א קליינע קבלה, יעדער איינער וועט די דיי. אז די תורה זאל זיין, יעדער איינער לערנט, אבער זאל זיין א רצוף, א ריץ פאסעזש. גלייך איז געווארן דארט א שינוי, איז געווארן דארטן שבילים, און האט געאטעמט, דעם ביז ער איז געראטעוועט געווארן גאנץ. גרויסע פני יהושע, תעסוגות. אני טרם אכלה לדבר הדברים על ליבי, אזוי שרייבט דער פני יהושע דארט אין הקדמה. ער שרייבט אז אמרתי עודני בתוך הגל, ווען איך בין דארטן געווען, האב איך זיך נישט געקענט רירן, אם יהיה אלוקים עמדי והוציאני מן המקום הזה לשלום, ויבנה לי בית נאמן להרבות גבולי בתלמידים, לא אמנע עצמי מכותלי בית המדרש,

שעה אחת של לימוד חביב אצל הקדוש ברוך הוא יותר מאלף תעניות. יא.

האט ער געזאגט אז שטייט דא ביי בתיה בת פרעה ותשלח את אמתה ותקחה פרעגן אלע די קאשע פארוואס האט זי האט וואס איז אירע שכל פארוואס זי האט אויסגעשטרעקט די האנט האט ער געזאגט ביי אונז האט דער רבי געזאגט דער רבי ר' בונים האט געזאגט אז א מענטש וויל גאר שטארק א זאך א מענטש וויל גאר שטארק א זאך זעט אים עס אויס נאנט און ממילא הייבט ער אן צו טון השתדלות עס זעט אים אויס נאנט נאר און ער מאכט השתדלות דעמאלטס העלפט אים דער אייבערשטער און דאס איז וואס איז געווען זי האט שטארק געוואלט ראטעווען משה רבינו האט זי געמאכט די השתדלות זי געמאכט די השתדלות איז שפעטער געווארן די ניסים און אזוי געווארן די ניסים נאר א מענטש ברויך טון מיט טיט טיט די גאנצע די גאנצע מענטש דאך נאר אויף צו טון די השתדלות

האבן די ברידערס געזאגט מען האט עס פארקויפט דאס איז פארקויפט בקברי אשר כריתי לי שטייט ער האט עס געקויפט זאגט ער ווייז שטר מכירה שטר מכירה האבן זיי פארגעסן אין מצרים איז ווער וועט לויפן הייסט אבער די בעטן שטר מכירה און נפתלי האט אנגעהויבן צו לויפן נפתלי אילה שלוחה האט אנגעהויבן צו לויפן ער געלאפן וואס זאגט די גמרא דארטן ווייטער חושים איז געשטאנען דארט חושים איז געווען א טויבער און ער פרעגט וואס טוט זיך דא און האט געזען וואס דא טוט זיך, האט ער געזאגט אים ביז ביז ער וועט צוריקקומען וועט אבי אבא זיין מוטל בביזיון, האט ער גענומען א האק און האט אים אראפגעהאקט דעם קאפ הייס אויפן גלח, איז למעשה רבותי, בזכות וואס האט מען באערדיגט יעקב אבינו? נישט וועגן נפתלי'ס ברענגען דעם שטר, ווייל נאך פאר ווען נפתלי איז אנגעקומען, נאך פאר נפתלי איז אנגעקומען האט מען שוין האט מען שוין אראפגעהאקט די קאפ, און פארוואס הייסט עס נפתלי אילה שלוחה? ווייל די עיקר די השתדלות.

דאס איז די זאך, און דאס איז וואס דו דארפסט צו טון, דאס איז וואס דו האסט צו טון. די אור החיים הקדוש זאגט די וואך ועתה לך, דער רבונו של עולם זאגט משה רבינו, ער האט געזאגט אני ערל שפתים, האט דער רבונו של עולם געזאגט ועתה לך ואנוכי אהיה עם פיך, זאגט די אור החיים הקדוש דעם לשון השיבו הבורא, דער אייבערשטער האט אים געזאגט אזוי, כל עוד שלא תתחיל במצוה, אז דו הייבסט נאכנישט אן אין מקום להסירם, איז נאכנישט דא אין מקום להסירם אוועקנעמען דעם ערל שפתים. ולזה אמר לך, פירוש לך בשליחות זו, הייב אן די שליחות, וכשתדבר פירוש שיוסר כבדות פיך ולשונך. דו מוזט אנהייבן. דאס איז געווען ביי בתיה בת פרעה האט אנגעהויבן. און ס'שטייט אין זוהר הקדוש, אז בתיה בת פרעה זעט יעדן טאג, בתיה בת פרעה זעט יעדן טאג משה רבינו, גייט אריין צו משה רבינו, פארוואס? ווייל זי האט געפריווט! ס'ווארט איך קען נישט! איך בין געווען אין די שפראך! איך קען נישט לערנען אזויפיל! איך קען נישט דאווענען! איך קען נישט יראת שמים! איך קען נישט! זי האט געפריווט! נישטא אזא ווארט! ווייל זי האט געפריווט! יעדן טאג זעט זי משה רבינו! שטייט אין זוהר הקדוש. און פארשטייט זיך רבותי ביז יא אויף דעם אויף דעם סוגיא פארשטייט זיך דארף מען דאך אסאך תפילות ווי דער אור החיים הקדוש ידוע אין פרשת כי תבוא און זאגט ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט זאגט ער ארמי אובד אבי איז די יצר הרע וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט אין אנהייב איז ער דומה לחוט של בוכיא אין אנהייב איז ער גוט אבער שפעטער ויהי שם לגוי גודל עצום ורוב זאגט שפעטער זאגט דער פסוק ונצעק אל השם אלוקי אבותינו זאגט דער אור החיים הקדוש ונצעק אל השם זאגט דער אור החיים הקדוש כאן רמז דא האט דער פסוק מרמז שצריך האדם להתפלל להשם בכל יום שיצילהו מיצר הרע דער מענטש דארף יעדן טאג נישט יעדן טאג ביז מען פארמאכט די אויגן יעדן טאג כאן רמז שצריך האדם להתפלל להשם בכל יום שיצילהו מיצר הרע ונצעק אל השם נאכדעם גייט טאקע די שובבים צייטן דאך דא אין אלע בתי מדרשים דאך דא מנייני תהילים ווייל ס'שובבים זיך אויסרייניגן די נשמה דער שינאווער רב זאגט ואלה שמות בני ישראל הבאים סופי תיבות תהילים סופי תיבות תהילים דער נודע ביהודה ברענגט אין אין א תשובה מהדורא קמא

גיט און און אויף דעם ווי זאגט רבי מענדעלע ווארקער אויף דעם די וואך ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה א מענטש שרייט און נעמט א תהילים און שרייט זיך אויס צום אייבערשטן ער וויל זיך דערנענטערן ער ווייסט ער איז ווייט זאגט ער ותעל שועתם די געשריי איז מער מן העבודה מער ווי די עבודה אליינס זאגט רבי מענדעלע ווארקער א געשריי און א געשריי די ישמח ישראל זאגט די וואך הנה צעקת בני ישראל באה אלי ברענגט ער פון זיין טאטן פון רבי יחיאל אלכסנדר'ער זאגט ס'איז דא אמאל א מענטש איז אזוי פארקלעמט ער קען נישט דאווענען און ער קען נישט דאווענען זאגט די תורה זאלסטו וויסן אין מצרים איז געווען פונקט אזוי ווי דאס צעקת בני ישראל מען האט נישט געקענט דאווענען ער שרייבט רבי חיליק סאמע זיי האבן געקענט נאר איין זאך זיי האבן געשריגן אוי וויי און דער אוי וויי צעקת בני ישראל באה אלי א מענטש גיט א געשריי די אוי וויי דאס איז באה אלי והיה כי יצעק אלי או הו ווי ס'גיט זיך א מאך אויף צו אים אלע טויערן זאגט דאס האט די תורה געשריבן עס וויסן אין אלע דורות אין אלע גליות די צעקת בני ישראל די אוי וויי ווי ס'גיט א געשריי איז ער מסיים אויף דעם די ישמח ישראל ומכאן כח התחזקות לכל איש ישראל

ומרוב רחמיו וחסדיו ישמע לאנחה אחת דעם איינס די איין אוי וויי וואס איז געווען אינמיטן וישמע ויושיעו און באזונדערס זאגט דער רבינו בחיי זיין דער זאגט אז די וואך שטייט דארטן ויאנחו בני ישראל מן העבודה ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה וואס איז די צוויי מאל מן העבודה זאגט דער רבינו בחיי והזכיר שני פעמים מן העבודה ללמדך שאין תפילותו של אדם שלימה ס'נישטא קיין גרעסערע תפילה כאותו שמתפלל מתוך הצרה והדוחק דאס איז די גרעסטע תפילה

זאגט דער רבינו בחיי, הבטיח הנביא, הבטיח הנביא, שהתפילה שהיא מתוך צער, מתוך הצער ועטיפת הנפש, היא הנכנסת לפניו ולהיכל קדשו יתברך. הבטיח הנביא. האט א לשון פון ראשונים? הבטיח הנביא, און דאס איז די צוויי מאל מן העבודה. אז ס'איז די גרעסטע תפילה, א תפילה מתוך צרה, דאס איז בוקע רקיעים. אמאל א מענטש זאגט ער האט א צרה, ער קען נישט דאווענען, ער ווייסט נישט אז דעמאלטס איז די גרעסטע תפילה וואס איז נאר שייך. אור החיים הק' זאגט אויך די זעלבע זאך. אור החיים הק' זאגט אז ס'שטייט ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה, זאגט ער מ'האט נישט געדארפט אזוי יעדע תפילה דארף אריבערגיין דורך אמצעים, דא האט נישט געדארפט אפילו קיין אמצעים. פארוואס זאגט ער עוד ירצה על דרך אומרו מן המצר קראתי קה ענני במרחב קה, כי אחת מהתפילות המתקבלות היא תפילה שמתוך צרה. זענען זיי וכן הוא אומר קראתי מצרה ביי יונה הנביא זאגט ער אז תפילה מתוך צרה איז גלייך געגאנגען אל אלקים א מענטש גיט א געשריי א געשריי ארויס א קאפיטל תהילים איך הענג עפעס א טעלעפאן גיט א געשריי ארויס א קאפיטל תהילים צו פון באנק צו פון ווי ווי ווי ס'איז און ער ווייסט דאס איז א תפילה מתקבלת יא, לאמיר מסיים זיין מיט אן אנדערע ענין רבותי. זיין מיט אן אנדערע ענין, דער חתם סופר זאגט די וואך, וואס האט אויך מיט שובבים דער ענין. דער חתם סופר זאגט די וואך, עס שטייט דארט אין די ליקוטים די וואך, און בעיקר ברענגט ער עס אין ליקוטי חבר בן חיים שטערקער.

זאגט ער, דאס שטייט צווישן שלישי און רביעי די וואך, וירא בסבלותם, נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם, דא האט ער געהארגעט א מצרי ווייל ער האט געפייניגט א אידן, דא צוויי אידן האבן זיך האט ער געפרעגט למה תכה רעך, שפעטער געווען מיט בנות יתרו האט זיי געהאלפן, פון אים איז געוואקסן א משה רבינו. לעומת זה אין פרשת תולדות שטייט ויגדלו הנערים ביי עשו, ווי איז ער געוואקסן? ווי דער חתם סופר, ויאכל וישת ויקום וילך, עסט און טרינקט, זעט נישט קיין סענטימעטער לעבן אים א מענטש, ער זעט נאר זיך מיט איך מיט ריך מיט מיך, אין אים איז געוואקסן א עשו. משה רבינו אין וואס איז געוואקסן? נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם, פון דעם ויגדל משה, נאר פון דעם משה רבינו איז גרויס געווארן. ברענגט ער אין ליקוטי חבר בן חיים, הוה מרגלא בפומיה דמרן, עס איז געווען מרגלא בפומיה פון הייליגן חתם סופר, אז די גמרא זאגט, ס'א גמרא אין נדרים למד ח ירושלמי אויך אז לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות משה רבינו איז געווארן עושר זאגט ער וואס טייטש מפסולתן של לוחות אז אין לוחות שטייט נישט מידות טובות אין לוחות שטייט נישט אז מ'דארף גיין העלפן פאר בנות יתרו און שטייט נישט די אלע מעשים אז דארף הרג'ן א מצרי ווייל ער שלאגט א איד וואס שטייט נישט איז אראפגעפאלן מידות טובות איז אראפגעפאלן פון די לוחות עס שטייט נישט דארטן און נאר פון דעם איז געווארן משה רבינו מנהיג ישראל נאר פון לא העשיר משה פון וואס איז ער געווארן גרויס פארוואס איז ער געווארן דער מקבל התורה נאר מפסולתן של לוחות נאר וועגן די מידות טובות, ווייסט דאך ווי שטייט איך בין נישט מחויב, איך בין נישט מחויב, ווי שטייט דאס? איך בין נישט מחויב, פון דעם ווי שטייט דאס פון דעם איז געווארן משה רבינו גרויס, פון דעם איז ער געווארן מנהיג ישראל, לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות. ווי אזוי איז ער גרויס געווארן, ווי דער רמב"ן זאגט די וואך אהיה אשר אהיה, וואס זאגט דער רמב"ן?

האט ער געזאגט אז אזוי זיך און וואס האט דעמאלטס געזאגט אז ווען ס'איז געווען ביי מיר דאס געווען ביי מיר הון רב ס'איז געווען ביי מיר ווערד הון רב אבער יעצט האט עס גענומען א רגע עצבות חס וחלילה זאגט ער זאגט דעמאלטס מען קען נישט זאגן נישט געהאט עגמת נפש ס'איז געווען עגמת נפש א מינוט אפשר צוויי מער נישט אין לאנג ביז א מינוט אפשר צוויי דאס איז א מוח שליט על הלב פארשטייט איך האב נאך נישט געקומען קיין החלטה אז עס וועט מיר ברענגען יראת שמים

און די איינע פון די ווערטער איז די די וואכעדיגע סדרה האט געזאגט אז שטייט לא תאספון לתת תבן לעם שטייט נאכן ת' שטייט א א' לא תאספון לתת תבן נארמאל קומט נישט ביי תוסיף א א' נאכן ת' נארמאל געדארפט שטיין ת' סמך ת' סמך פ' ו' נ' וואס איז די א' האט ער געזאגט רבי דוד לעלובער דעם תורה ווען ער האט געענדיגט די תורה האט ער געזאגט פארוואר פארוואר אויף פוילן הייסט אמת פארוואר לאחר אריכות ימים איך וועל ארויפקומען אויבן אין הימל משה רבינו אקעגן גיין און ער וועט זאגן דאס האבן מיר געמיינט מיטן א'

און און מיט די מיט די די האט ער פארשטאנען אז טאמער א ישועה וועט קומען נאר בזכות די אסיפות אין לילי שבתות האט ער געהייסן לא תאספון אפאקן מיט די אלע אסיפות און אפאקן מיט די אלע געז האט ער געזאגט פארוואר פארוואר אויף פוילן הייסט אמת ווען כ'וועל ארויפגיין אויבן אין הימל משה רבינו קעגן גיין דאס האט מען געמיינט מיט די אלף וועט דער אייבישטער העלפן שובו בנים שובבים שובה השם עד מתי מיר זאלן אויסגעלייזט ווערן מיט ישועה שלימה במהרה בימינו